אַ לענגערע צײַט איז זײַנװל געגאַנגען און געשװיגן. ער האָט זיך דערפֿילט עפּעס װי דערשלאָגן. עס האָט אים זײער געקרענקט, װאָס די חבֿרה װײסן, אַז ער האָט אַ מײדל. און צום מערסטן האָט אים געאַרט, װאָס ער האָט געהאַלטן מײַנקען די גאַנצע צײַט אױף דער שױס. עס האָט זיך אים איצט געװאָלט זײַן אײנער אַלײן מיט מאָרװן, זיך אױסציִען אונטערן עפּלבױם, פֿאַרמאַכן די אױגן און רויִק טראַכטן, וואס ביסטו עפעס אזוי פארחושט? האט גראדול אים געפרעגט. כ'ווייס, עפעס פאסקודנע אין מויל, דערצו טוט מיר דער קאפ וויי. אה, זאנוויל, ביסט דאך ערגער ווי א אידענע. און אז מען טרינקט שוין אויס א פינף פלעשלעך, טא וואס? זעהסט, מיך הויבט עס נישט אן צו ארן. איך גיי מיר און קלער פון מאנקען. ווייסט, די מויד ווערט שענער פון טאג צו טאג, און זי קריגט דאך די פגירה פאר דיר. צו אַל די שװאַרצע יאָר, װאָס איז מיט דיר? האָסט דאָך ערשט חתונה געהאַט און קלערסט שױן װעגן מײַנקען? ביסט אַ יאָלד, זײַנװל, אַ װײַב איז אַ װײַב, כ'האָב זי דאָך תּמיד, און מײַנקע איז עפּעס אַנדערש. שרעק זיך נישט, װעט פֿאַרן װײַב אױך בלײַבן, כ'בין ברוך-השם אַ געזונט ייִנגל. זײַנװל האָט נישט געענטפֿערט. ער האָט געפֿילט, װי אַלץ אין אים נעמט זיך הױבן. אָט-אָ דאָ װאױן איך, האָט זיך גראַדול אָנגערופֿן, װײַזנדיק אױף אַ קלײן הײַזל. גראדול האט ברייט געעפנט די טיר און אריינגעלאזט זאנוויל'ן. בעילא! אט דאס איז מיין חבר זאנוויל וועגן וועלכן כ'האב דיר דערציילט. בעילא, א קליין שווארץ חנעוודיג ווייבל אין א גאבריעלע מיט טערקישע בלימלעך, מיט א לאנגן צאפ אראפ ווי ביי א יונג מיידל, איז רויט געווארן. א שמייכל געטאן און זאנוויל'ן דערלאנגט א קליין ווארעם הענטל. נו, זאנוויל, ווי געפעלט דיר עפעס מיין ווייבל? האט גראדול געזאגט אנגענומען ביילען פון הינטן און זי אויסגעדרייט מיט דעם פנים צו זאנווילן. זאנוויל איז געווארן צומישט, נישט געוואוסט וואס צו ענטפערן און זיך קינדיש צעשמייכלט. נו, ביילע, יעצט גיב עפעס אין מויל אריין. עפעס גוטס, צוליב אונזער גאסט. געוויס, געוויס, אנטשולדיגט זאנוויל, כ'קום באלד אריין. האָט ביילע געזאָגט מיט אַ שמייכל און איז אַרײַנגעשפּרונגען אין צווייטן צימער. נו, זײַנוול, דעם אמת זאָג, זי געפֿעלט דיר? אַ שעלמע, האַ? מעג זיך באַגראָבן, זאָג, אַז מען האָט אַזאַ וואויל ווײַבל, זיך פֿאַרדרייען דעם קאָפּ מיט מאַנקען, שעם זיך, דו בעל-תּכלית איינער! שריי נישט אַזוי, זי קען נאָך הערן! האָט זיך גראַדול אָפּגערופֿן, און זײַן געשטופּלט פּנים האָט געשיינט. אין א ווייל ארום איז ביילע אריין אויסגעפוצט אין א שווארץ לייכט קליידל, א ווייס זיידענע בלוזקע מיט שווארצע פאסיקלעך, זי האט געטראגן א טעלער מיט אויבס, וויין און איינגעמאכטס. וואס זאגסטו נישט ווי זי האט זיך דאס אויסגעפוצט, פאר אן אייגענעם מאן איז גארנישט, קומט נאר א פרעמדער מאנסבילד פוצט מען זיך שוין. ביילע האט געקוקט אויף זאנווילן און א פאררויטלטע געשמייכלט. נעם עפעס זאנוויל, זיי ווי ביי זיך אינדערהיים האט גראדול געזאגט א שיינענדיגער. ביילע איז געזעסן פארלייגט איין פוס אויפן צווייטן און גערעדט, דערציילט מעשיות פון ווארשע, זי האט גערעדט אזוי גלאטיג אזוי שיין, זאנוויל האט קיין אויג נישט אראפגעלאזט פון איר, זיך צוגעהערט ווי זי דערציילט, איר שטימע האט אים געקלינגן עפעס אזוי איינגענעם, זי האָט אַ שמייכל געטאָן, האָט ער באַמערקט, אַז עס פֿעלט איר פֿון פֿאָרנט אַ קליין צענדל, און ער האָט אויסגעפֿונען, אַז אַזוי איז זי נאָך שענער, באַחנעוודיקער. און זי האָט גערעדט מיט איר ריש, געזאָגט יאַך, געשלונגען האַלבע ווערטער, געשמייכלט, און דאָס האָט זאַנווילן פֿאַרשיכּורט. גראדול האט זיך אויסגעצויגן אויף דער קאנאפע, געהערט ווי זיין ווייבל רעדט, ער האט געטראכט אז אויב זי זאל זיך נאר אויסטויגן קאן זי ווערן די מאטקע פון אלע גנבים, און דעמאלט האט ער אפגעזארגט, ער האט פאר גרויס שמחה עפעס אונטערגעזינגן און איז אזוי אנטשלאפן געווארן. באלד האט ער זיך געלאזט הערן איבער דעם גאנצן צימער, ער האט פארריסן זיין פוס אין דער הויעך ווי א קראקווע און גענומען שנארכן. ביילע און זאנוויל האבן זיך צולאכט. זאנוויל האט געוואלט עטליכע מאל אוועקגיין, נאר ביילע האט אים אלץ געבעטן ער זאל נאך בלייבן. זאנוויל איז אונטערגעזעסן אביסל, און ביים אוועקגיין האט אים ביילע לאנג געדרוקט די האנט, זי האט אים געקוקט מיט איר ליבליכן שמייכל אין די אויגן און פארלאנגט פון אים א באשטימטן טאג ווען ער וועט קומען. אז זאנוויל איז ארויס, האט ער לייכטער אפגעאטעמט און א טראכט געטאן,

וועלכער שווארץ יאר האט געבראכט דעם קאצאפ אהער האט זאנוויל בייז ארויסגערעדט. משה קוניאש האט זיך געשלעפט איבער דער גאס געפרייכט ווי א געפאשעטע גאנז. ווי דאס פאקט זיך, וואס דאס שלעפט קוים דעם קאלדון! האט זאנוויל צו זיך גערעדט. ווען איך כאפ דעם בחור אין א ווינקל וואלט איך אים אנגענומען פאר די אויערן, צוגעזעצט מיין קני צו זיין פעטן פענעץ און אביסל איינגעפרעסט, דינער געמאכט. אויף וואס פאר א וועלט ביסטו? האט זיך שלמה צעשריגן זעענדיג ווי זיין זוהן האט זיך געשטעלט אינמיטן דער גאס און גענומען רעדן צו זיך אליין. זאנוויל האט זיך ארומגעקוקט, דערזען דעם פאטער, און זיך צעשמייכלט. אך, כאלעריע, די חברה האבן מיך געכאפט. נו, האט מען אביסל אויסגעטרונקען. שפארט מען זיך צו, וועט דאך מיינען אז ביסט משוגע געווארן. זאנוויל איז אריין אין שטוב, אנגעזאגט מען זאל אים ארום אכט אזייגער אויפוועקן. ארויסגענומען א קישן מיט א קאלדערע, מיטגענומען מארווען און זיך אויסגעצויגן אונטערן עפלבוים, ער איז גיך איינגעשלאפן. דער הונט האט זיך אויסגעצויגן צוקאפנס, ארויסגעשטעקט די צונג און געדרעמלט. קאפיטל צען דער טאג ווען רחל פלעגט זיך דארפן זעהן מיט זאנוויל'ן האט ביי איר אויסגעקוקט ווי א יאהר. זי האט זיך תמיד אויפגעכאפט מיט דעם געדאנק אז היינט זעהט זי זיך מיט אים. אירע אלע באוועגונגען זענען יענעם טאג אויסגעקומען געשיקטער. יעדע זאך האט זי געטאן אין איילענישט, גלייך ווי זי וואלט געוואלט דעם טאג וואס גיכער דורכשטופן. אין פעלד איז רחל ארומגעלאפן ווי א צוטראגענע, געהאלטן אין איין איילן זיך יאגן די שיקסעס, זי האט זיך עטליכע מאל פארקליבן אין דער בודע, זיך צוגעשפארט, באלד זיך איבערגעווארפן צוריק ארויס, און מיט א שעה פריער האט זי יענעם טאג אהיימגעלאזט די שיקסעס. אהיימקומענדיג פלעגט רחל אראפנעמען די מעשענע מידניצע און זי אנגיסן מיט קאלט וואסער, ארויסנעמען א שמעקעדיג שטיקל זייף און זיך איינוואשן, מיט א ווילדער הנאה האט זי זיך איינגעהערט ווי די מידלינעס האבן געקנאקט, זיך געשפארט דורך די געעפנטע פינגער, ווי די ווייסע מידלינעס צולויפן זיך אין מחנות רעגנבויגן בלעזלעך, באווייזן זיך דא און דארטן. זי האָט באַטראַכט אין שפּיגל איר ווייס לייב, ווי פריש דאָס איז, עס איז גענומען איינרייבן מיט קאַלט וואַסער און זייף. דאָס לייב איז פון קאַלטן וואַסער פרישער, שטייפער געוואָרן, און פון יעדן קאַלטן רייב האָט זי געפילט, וואָס דאָס לייב ציט זיך אָן פּונקט ווי אַ סטרונע. פארנאכט, רחל האט זיך אנגעטוהן א לייכט ציצן קליידל, א ציצענע בלוזקע מיט אייגעלעך און מיט אריבערגעלייגטן קאלנער, ארומגעשנירלט ארומ'ן האלז א רויט בייטשל קרעלן, געשטאנען א ווייל אין שפיגל און זיך שטיל צוזונגען און ארויס. זי איז גיך אוועק אין פעלד אריין. גייענדיג האט רחל געריסן ווייס-בלויליכע כאבער און געפלאכטן א קראנץ, זי איז זיך עטליכע מאל דורכגעגאנגן ביז צום וועלדל, געטראכט וואס צו רעדן מיט זאנוויל'ן, ווי ער איז דורך די גרעניץ, זאנוויל האט שוין געדארפט זיין, רחל האט אנגעהויבן ווערן אומגעדולדיג, זי האט געוואוסט דעם וועג דורך וועלכן ער קומט אן, איז זי אים אנטקעגן געגאנגען מיט דעם קראַנץ כאַבער אױפֿן קאָפּ, די אױגן ברײט צעעפֿנט, געקוקט, געזוכט אין אַלע זײַטן. עס האָט זיך באַװיזן אַ שאָטן און באַלד איז אַרױסגעשװוּמען אַ הױכע פֿיגור. זאַנװל! זאַנװל! האָט זיך רחל דערפֿרײט און גענומען שפּאַנען אַנטקעגן. די פֿיגור איז נאָך געגאַנגען עטלעכע טריט, זיך אַרײַנגעדרײט אין אַ זײַטיק געסל און איז פֿאַרשװוּנדן. עס איז דורך א שעה, רחל איז געווארן נערוועזער און אלץ אין איר האט גענומען קאכן, זי איז אריין אין דער בודע און זיך צעוויינט. ער וועט שוין קיינמאל נישט קומען, קיינמאל! האט רחל מיט זיך גערעדט, און אויב ער וועט קומען וועל איך אים הייסן גיין, יא! וואס ווייס א פערד-גנב פון ליבע? איך ליג יעצט דא, דאס הארץ ווערט מיר צעריסן אויף שטיקער, ווארט אויף אים, און ער, קריכט געוויס יעצט אין א שטאל אריין, נעמט ארויס אפאר פערד, ברררר, גוט אויף מיר, גוט אזוי! און טאמער האט מען אים נעכטן געשאסן, איז איר דורך א געדאנק? ער איז דאך אוועק מיט א פארטיע פערד איבער דער גרעניץ, און ביי דער גרעניץ שטייען דאך אזויפיל זעלנער מיט אנגעלאדענע ביקסן, יא, מען האט אים געוויס דערשאסן, אנדערש וואלט ער געקומען. רחל האָט זיך אַנידערגעװאָרפֿן מיטן פּנים צום גראָז און האָט זיך צעכליפּעט. פֿאַר איר האָבן זיך געהױבן געדיכטע װאָלקן שטױב, און פֿון די װאָלקן איז זאַנװיל אַרױסגעשװוּמען אױף אַ שװאַרץ פֿערד. די פּאַרטיע נאָך. עס זענען אָנגעקומען זעלנער. ס'האָט זיך געהערט אַ שיסערײַ. זאַנװיל איז אַראָפּ פֿון פֿערד געבליבן ליגן אין אַ טײַך בלוט. די פֿערד זענען דורכגעשפּרונגען, אים צעטראָטן, אין דער לופֿט האָט געקלונגען, רחל! רחל, מיין רחטשע! קאפיטל עלף, זאנוויל האט אין שלאף געוואוסט אז ער פארשפעטיגט, געוואלט זיך עטליכע מאל אויפכאפן, נאר האט נישט געקאנט. צום סוף איז ער אויפגעשפרינגן מיט א געשריי ווי אן אפגעבריטער, און זיך ארומגעקוקט, עס איז שוין געווען גוט פינסטער, נאר דער טונקל-בלאער הימל מיט די מחנות שטערן האבן איבער געוואלט דורכגעריסן דאס פינסטערניש און באלויכטן אלס ארום. זאַנוויל האָט אַ קוק געטאָן אויף דעם זייגער. אַך, כאָלעריע, אַנדער האַלבן שעה פֿאַרשפּעטיקט. דאַכט זיך, אָנגעזאָגט דעם אַלטן, ער זאָל אויפֿוועקן. ווער ווייסט, צי כ'וועל זי יעצט טרעפֿן. זי וועט זיך געוויס טראַכטן, גיי האָב צו טאָן מיט אַ גנבֿ. זאַנוויל האָט גענומען קריצן מיט די ציין, אַראָפּגעוואָרפֿן פֿון זיך דאָס רעקל און האָט האַסטיק גענומען שפּרײַזן צו דעם ברונעם, וואָס איז געשטאַנען אין עק הויף, ער האָט אָנגעשעפּט מיט דעם זשורעוו אַן עמער װאַסער, זיך אָנגעטרונקען, אײַנגעװאַשן און גענומען שפּאַנען מיט אַלע כּוחות אין פֿעלד אַרײַן. דעם גאַנצן װעג איז זאַנװיל כּמעט געלאָפֿן. גאָר נישט געטראַכט. ער האָט נאָר געשפּירט, װי דאָס האַרץ קלאַפּט אים. װען ער איז צוגעקומען צו דעם אָרט, װוּ זײ האָבן זיך געדאַרפֿט טרעפֿן און האָט קײנעם נישט געזען, האָט זאַנװיל מיט אַ מאָל דערשפּירט, װי עפּעס רײַסט זיך בײַ אים אָפּ, ער האָט זיך אָפּגעשטעלט, ער האָט באַטראַכט דאָס פֿעלד אַרום און אַרום, און אים האָט אױסגעדאַכט, אַז דאָרט לעבן בערגל זיצט עמעצער. אַ פֿאַרציטערטער איז ער צוגעגאַנגען. אַ פּיען איז געלעגן. מיט פֿאַרקװעטשטע פֿױסטן האָט זיך זאַנװיל אַװעקגעזעצט אױף דעם פּיען און גענומען טראַכטן. ער האָט אָבער מער װי עטלעכע קללות אױף דעם אַלטן נישט געקאָנט צוטראַכטן. ער האָט אױפֿגעהױבן אַ דיקע צװײַג, זי גענומען ברעכן אין שפּענער, און פּלוצלינג האָט ער באַמערקט מאָרװען. פֿון װאַנען נעמט זי זיך דאָ? דאַכט זיך, דעם גאַנצן װעג האָב איך זי נישט געזען. און װער דאַרף זי דאָ? זאַנװל האָט אָנגעכאַפּט מאָרװען פֿאַר די אױערן, זי גענומען טרײסלען, שטױסן מיט די פֿיס. מאָרװע האָט זיך צוגעזעצט, אײַנגעקורטשעט, געקוקט, אַ פֿאַרװוּנדערטער אױף דעם בעל-הבית, און זײַנע מאַנדל-אױגן האָבן געטענהט, פֿאַר װאָס? זאַנװל האָט פֿאַרשטאַנען דעם הינטס שאלה און מיט רחמנות אים גענומען האַלדזן, זיך מיט אים אױסגעצױגן, װי גרױס ער איז, אױף דעם גראָז. אַזױ איז ער געלעגן עטלעכע מינוט. באַלד האָט ער זיך דערמאָנט אין רחלען, און דאָס האַרץ האָט אים װידער פֿאַרקלעמט. ער האָט זיך פּאַמעלעך אױפֿגעהױבן און זיך געשלעפּט איבער דעם פֿעלד, פֿאַרבײַגײענדיק די בודע, האט זאנוויל אריינגעקוקט און ער האט א צאפל געטאן, עמעץ איז געלעגן אויסגעצויגן אויף דעם גראז. רחל! רחל האט זיך האסטיג א דריי געטאן, דערזען זאנוויל'ן האט זי זיך צוריק געלייגט ווי פריער. זאנוויל איז עטוואס צומישט געווארן, זיך אראפגעלאזט אויף די קניען און זי גענומען וועקן. רחל! ביסט ברוגז? זיי נישט ברוגז אז אויף מיין ווארט כ'בין נישט שולדיג, כ'האב אנגעזאגט מ'זאל מיך אויפוועקן מיט א שעה פריער, נו, האט מען מיך אינגאנצן נישט אויפגעוועקט, גלויבסט נישט? כ'בעט דיך רחל, ניטע. רחל האט זיך אויסגעדרייט געקוקט אויף אים האלב ברוגז, און פארוואס האב איך נישט פארשפעטיגט, געקומען נאך מיט א שטיק צייט פריער, זאנוויל האט נישט געוואוסט וואס צו ענטפערן, אראפגעלאזט די אויגן ווי א יונגל וואס מען כאפט אים ביי א ליגן. אבער איך ווייס פארוואס, האט רחל דרייסטער געזאגט, דאס איז דערפאר ווייל דו קלערסט גארנישט וועגן מיר, האסט תמיד אינזין דיינע פערד, און ווער ווייס וואס, זעהסט, פון דער פרי אהן ביז יעצט קלער איך אלץ פון דיר, איך ווארט אלץ אז די נאכט זאל קומען, און יעצט אז דו ביזט נישט געקומען, וואס איך האב אלץ נישט איבערגעטראכט, גאט מיינער, מיר האט זיך געדאכט אז מען האט דיך דערהארגעט, איך ווייס וואס. זאנוויל האט געפילט ווי עס ווערט אים לייכטער אויף דעם הארץ, ס'האט זיך אים געוואלט אלץ איר זאגן, דערציילן וועגן מאנקען, וועגן ביילען, באלד האט ער זיך אבער געטראפן מיט רחל'ס שווארצע אויגן איז צוטומלט געווארן און די צונג האט זיך אים צוגעשמידט צו דעם גומען. רחל האט באמערקט אז זאנוויל איז אין א פארלעגנהייט, האט זי זיך צוגערוקט צו אים און ווי א מאמע האט זי אים געגראזשעט מיט א פינגער, הייסט עס, זאגסט מיר צו אז. אויף מיין ווארט האט איר זאנוויל איבערגעשלאגן, כ'בין נישט שולדיג, אז זיי האבן מיך נישט אויפגעוועקט, גלויב מיר רחל, איך וועל שוין פארזאגן א צענטן זיך נישט צו לייגן שלאפן. כאכאכא האט זיך רחל צולאכט, זיך ארויפגעזעצט זאנוויל'ן אויף די שויס און אים אנגענומען פאר די גאמבע, כ'האב געמיינט אז דו וועסט שוין נישט קומען, כ'וועל שוין קיינמאל נישט זיצן מיט דיר אט אזוי, נו, דערצייל מיר עפעס, ווי אזוי האסטו דורכגעפירט די פערד? כ'ווייס גארנישט ווי שיין דו ביסט געווען זיצנדיג אויפן שווארצן נאגער, ס'האט דיר נאר געפעלט א ווייסער פלאשטש. האסט מיך עפעס ליב זאנוויל? זאג. זאנוויל איז געלעגן ווי פארשיכורט פון פרייד, האט איר דערציילט וויאזוי ער איז דורך די גרעניץ, זי איז געלעגן אויף זיין שויס ווי א קליין קעצעלע זיך איינגעטוליעט אין זיין ברייטער ברוסט זיך צוגעהערט. זי האָט אַראָפּגענומען דעם קראַנץ בלומען פֿון איר קאָפּ, אים אָנגעטאָן זאַנוולען און זיך נאָך שטאַרקער צוגעטולעט. פֿאַר אירע אויגן האָט זיך געוועבט אַ גרויסער געדיכטער וואַלד. זי איז געזעסן אונטער אַן אַלטן דעמב, די האָר צעשאָטן און געפֿלאָכטן אַ קראַנץ. ס'האָט זיך באַוויזן אַ פֿאַרבלאָנדזשעטער וואַלד-פּרינץ אויף אַ שוואַרץ פֿערד. ער האָט זיך אַ דריי געטאָן פֿאַר איר, געבויגן און געבעטן דעם קראַנץ, זי האָט דעם פּרינץ אָנגעטאָן דעם קראַנץ אױף זײַנע בלאָנדע לאָקן, דער פּרינץ האָט זי אײַנגעהילט אין זײַן װײַסן פּלאַשטש, און דאָס פֿערד האָט זיך געטראָגן װאַלד אײַן, װאַלד אױס. שפּעט אין דער נאַכט האָט זיך רחל אױפֿגעהױבן, זיך אױסגעגלײַכט און אַ פֿאַרשיכּורטע אַרױס פֿון דער בודע. ס'האָט זיך באַלד דערהערט אַ קװיטש. רחל איז געשטאַנען אַן איבערגעשראָקענע. מיט ווייט צעעפנטע הענט אנטקעגן איהר איז געשטאנען מארווה, עטוואס אויסגעצויגן, מיט אויפגעשטעלטע אויערן און געבורטשעט. א טי פשא קרעוו! האט זאנוול א געשריי געטאן און גענומען רייסן דעם הונט פאר די אויערן, האסט זיך איבערגעשראקן? דאס איז דאך מיין הונט! רחל האט באטראכט דעם שווארצן קודלאטן הונט און ער איז איהר געפעלן געווארן. זיי זענען געגאנגען האנט אין האנט איבערן גראז און געשוויגן. רחל, דו ווייסט, מיין שוועסטער האט אין קורצן חתונה. אזוי? און טאקע מיט דעם בעל עגלה, ווי הייסט ער? יא, מיט פערקן. זאנוויל, וואלטסט געוואלט כ'זאל זיין אויף דער חתונה? האט רחל געזאגט, זיך אפגעשטעלט אים געקוקט גלייך אין די אויגן. צי איך וואלט געוואלט? אבער כ'ווייס, וואס וועלן מענטשן זאגן? אז מיך ארט נישט, וואס ארט עס דיך? נארעלע! טא הער, זאנוויל, פאר דער חתונה לאז דיין שוועסטער קומען און בעטן מיך מיט דער אלטער דינסט. די אלטע וועט שוין פועל'ן ביים טאטן איך זאל גיין, הערסט, וועל איך מיר מאכן א באלאווע קלייד, איינס אין פוילן. דו וועסט זעהן ווי דיין רחל וועט אויסזעהן א ווייס זיידן קלייד ביז צום טריט. אין דעם קאפ וועל איך מיר אריינזעצן א ווייסע רויז, וועל איך זיין שיין. נאָר געדענק, האָט רחל ערנסטער געזאָגט און צוגעשטעלט אַ פֿינגער צו דער נאָז, אױף דער חתונה, מאַך זיך, אַז דו קענסט מיך נישט. פֿאַרװאָס שװײַגסטו? גײ! איך האָב דיך פֿײַנט! זאַוול האָט זי געכאַפּט אין זײַנע אָרעמס און באַדעקט איר פּנים מיט קושן. קאַפּיטל צוועלף. שױן עטלעכע טעג, װי בײַ שלוימען, האָט זיך די טיר נישט גערירט. מען האט געהאלטן אין איין קומען און אוועק גיין. שלמה איז אפילו דערפון נישט איבריג צופרידן געוועזן, דען ביי יעדן עפן פון דער טיר האט ער אויך געמוזט עפענען דעם בייטל. נאר ער האט זיך נישט שטארק גענומען צום הארצן, א קלייניגקייט, חתונה מאכן דאס ערשטע קינד, ווען מאכט זיך נאך אזא שמחה? שלמה איז אריינגעקראכן אין זיין שבת'דיגע קאפאטע, געזעסן גאנצע טעג אין שטוב און געזעהן אז אלץ זאל זיין בהרחבה. אינמיטן שטוב איז געשטאנען חנה אין א ווייסע האלקע מיט א לויזע בלוזקע און האט אריינגעלייגט אין א גרויסן שטרויענעם קויש איר אויסשטייער. זי האט צעווארפן א העמד מיט אן אויסגעהאפטענעם קארטשיק, זיך פארטראכט, עס צונויפגעלייגט, געפאקט ווייטער, און א גליקליכע געשלינגן דעם ריח פון פריש געבעקס. תרצה מיט שרה'ן זענען געשטאנען אין קיך אן בלוזקעס און געציילט דאס געבעקס וואס דער בעקער האט נארוואס געבראכט. פון מאל צו מאל איז תרצה אריין צו שלוימען און פארווארפן איר פארטוך אויף דער נאקעטער ברוסט, שלוימע! וואס איז? וואס הערט זיך מכח פיש? דאגה נישט, תרצה, מיר וועלן האבן איינמאל פיש, לעבעדיגע צאפלדיגע. פינף שגצים זענען נארוואס ארויס צו דער זשאלדאווקע. תרצה האט א שטופ געטון שלוימען מיטן עלנבויגן און אים געוויזן אויף חנה'ן וואס איז געשטאנען א צופלאמטע און באטראכט איר בלוי זיידן קלייד. ווילאנג איז ווי איך בין אזוי געשטאנען? האָט תּירצה אָפּגעזיפֿט. שלמה, נאָר אויף טשיקאַוועס, געדענקסט פֿאַר אַ חופּה-קלייד איך האָב געטראָגן? פֿרעג מיך עפּעס בעסערס, האָט שלמה געענטפֿערט מיט אַ שמייכל. די טיר האָט זיך געעפֿנט, און ישראל-לערער, אַ דאַר מענטשל אין ברילן, האַלב קורץ געקליידעט, איז אַרײַן. מיט איין האַנט האָט ער פֿאַרריכט זײַן גומענעם קאָלנער, וועלכער האָט זיך אים אַרויסגערוקט, און מיט דער צווייטער האָט ער אַראָפּגענומען דאָס היטל און זיך אָפּגעווישט דעם שווייס פֿון שטערן. ברוך הבא א איד, האט שלמה געזאגט, אים אויסגעשטעקט א האנט, און מיט די צווייטער האט ער אים ארויסגערוקט א שטול. ברוך נמצא, האט דער לערער געענטפערט מיט א שמייכל, הייסט עס אז חנה, מיין תלמידה, האט שוין חתונה? די וועלט רוקט זיך! חנה האט געשטעלט בראנפן מיט לעקעך, ישראל האט געטרינקן לחיים צו שלמה'ן, צו וואוילזיין, צו חנה'ן, און זיין דאַרער נאָז האָט זיך פאַררויטלט. ער האָט אַרויסגענומען פון בוזעם אַ פעדער מיט טינט, און חנה האָט אים דיקטירט די נעמען צו וועמען מען האָט געדאַרפט שיקן חתונה קאַרטן. שלמה האָט געקוקט ווי ישראל'ס האַנט פליט איבער די קאָנווערטן, ווי זי דרייט זיך, ציקט און מאַכט אַזעלכע שיינע בוכשטאַבן. ס'האָט אים געוואונדערט, פאַרוואָס אַזאַ געלערנטער ווי ישראל זאָל זיך אַזוי מאַטערן, גיין לערנען קינדער פון שטוב צו שטוב פאַר אַ רובל אַ חודש. ווען ישראל איז אביסל מיד געווארן האט ער גענומען א שטיקל פאפיר, אפגעווישט די פעדער און געמאכט נאך א שנעפסל און גענומען דערציילן שלמה'ן וועלט זאכן. ער איז קלאר געווען אין אלע קיסרים, געוואוסט גענוי ווי איינער איז שטארק, אז ער פלעגט רעדן וועגן א מלחמה איז דורך א גרויל דורכן לייב. שלמה האָט פֿאַרריסן דעם קאָפּ און זיך צוגעהערט מיט אַן אָפֿן מויל און תּמיד פֿאַרפֿירט אַ שמועס וועגן דער טערקישער מלחמה. ער האָט געוווּסט אויף אַ פֿריִער, וואָס ישׂראל וועט אים דערציילן, נאָר גאָרנישט, ער האָט ליב געהאַט צו הערן, ווי ישׂראל רעדט. חנה איז געזעסן די גאַנצע צײַט מיט אַראָפּגעלאָזטע אויגן. ישׂראל איז אַמאָל געווען איר לערער. פֿלעגט ער זי אַרומנעמען און קושן. און איין מאל ווען ער האט זי געהאלטן אויף זיין שויס איז אנגעקומען ישראל'ס ווייב מיט א קינד אויף די האנט, און פון דעמאלט אן האט זי אויפגעהערט לערנען ביי אים, און טאקע מער פון דאווענען האט זי זיך נישט אויסגעלערנט. דער שמשׂ מיט עטליכע בעטערקעס זענען אריינגעקומען נאך די חתונה קארטן. אַז שלמה איז מיט זײ אַרױס פֿון שטוב, איז ישׂראל געװאָרן לעבעדיקער, ער האָט אַ פּאָר מאָל אַ שטיף געטאָן מיט חנהן און איר געשטעלט אַזעלכע פֿראַגן, אַז ס'איז איר פֿון חרפּה פֿינצטער געװאָרן אין די אױגן. ישׂראל האָט געענדיקט זײַן אַרבעט, צוגענומען אַ פּאַפּירענעם רובל און געמאַכט אַ שנאַפּס. חנה האָט אים אײַנגעפּאַקט אַ טוט מיט לעקעך פֿאַר די קינדער און אים געבעטן אױף דער חתונה. געוויס, געוויס, ווי דען? האט ער געשמייכלט און איז אריין אין קיך אריין מיט א וויץ. תרצה מיט שרה'ן האבן זיך געבויגן פון געלעכטער. אינדרויסן איז געשטאנען זאוול מיט עטליכע יונגן און געשטעלט א סאפע פון ברעטער וואו דער עולם וועט עסן. די סאפע האט זיך געצויגן איבער דעם גאנצן הויף. קאַפּיטל דרײַצן. די כּלה איז געזעסן װי אַן אױסגעגאָסענע אױף אַן אױסגעבעטן פֿאָטעל אין איר בלאָ-זײַדן חופּה-קלײד, באַפּוצט פֿון פֿאָרנט מיט שותּש-בלימלעך. אױפֿן קאָפּ האָט זי געטראָגן אַ גירלאַנדע פֿון מירטן-בלעטער, פֿון אונטער דער גירלאַנדע האָט זיך געשפּרײט אַ װײַסער ברײטער טול און איז לײַכט אַראָפּגעפֿאַלן איר איבער פּלײצעס ביז איבער דער טאַליע. איבער דעם זאַל האָט זיך צעגאָסן אַ וואַלץ. מיידלעך האָבן זיך גענומען פּאָרן, זיך לײַכט געטראָגן אין זייערע קאָלירטע רוישנדע קליידער, געוואונקען מיט אַלע גלידער, האַרציק געלאַכט. און חברה יונגן האָבן אַרויסגעקוקט אויף די מיידלעך פֿון קלעזמאָרים-שטיבל און האָבן הנאה געהאַט. מענדל פּאָדרײטשיקס טעכטערל, אין װעמעס הױז די כּלה איז אײַנגעשטאַנען, האָט פֿאַרבעטן אירע חבֿרטאָרנס פֿון דער פּענסיע פֿאַרקליבן זיך מיט זײ אױפֿן באַלקאָן און הנאה געהאַט, װי פּראָסטאַקעס פֿירן זיך אױף אַ חתונה. דער זאַל איז געװאָרן אַלץ ענגער און ענגער. עס זענען צוגעקומען ייִנגערע און עלטערע פֿרױען. תּרצה מיט צװײ מחותּנתטעס זענען אַרומגעגאַנגען איבערן זאַל מיט קלאָשן צוקערװאַרג און מכבד געװען דעם עולם. אויף דער שוועל האָט זיך באַוויזן בעלאַ, גדולס ווייב. זי האָט געטראָגן אַ גרין-זיידן קלייד פון דער זייט צו קנעפּלען און געשאַמרירט מיט צוויי שורות פאַרגעס-מיך-נישט. דאָס קלייד איז כמעט געווען אָן אַרבל, איבערגעצויגן מיט אַ שוואַרץ-זיידענעם טול, אירע רונדע אַקסל מיט דעם האַלדז זענען געוועזן איבערגעהילט מיט אַ געשטריקטן הימל-קאָלירטן שאַל, וועלכער האָט זיך גערוקט און געבויגן ווי אַ שלאַנג. אויף די הענט האט זי געטראגן לאנגע ווייסע זיידענע הענטשן, די שווארצע האר געקעמט סענצעזיע און פון ביידע זייטן קאפ זענען די דיקע צעפ פארלייגט געווען אין קאקסן. בעלע איז אריין מיט א גערודער, זי איז ראשיק דורך דעם זאל, ארויסרופנדיג מיט אירע געטאקטע פיסלעך א פארבארגענעם רייץ, זי האט זיך פונאנדערגעקושט מיט דער כלה און ווי נישט באמערקענדיג קיינעמס בליקן אויף זיך האט זי זיך גענומען שפילן מיט דעם דינעם גאלדענעם קעטל אויף וועלכן א פלאקאנטשיקל פערפומען איז געהאנגן. אוודאי, א ווארשעווערין! האבן זיך די ווייבער איבערגעווארפן וועגן איר. בעלא האט באמערקט זאנוויל'ן, האט א שמייכל געטאן און אים צוגערופן מיט א פינגער. זאנוויל האט נישט געוואוסט וואס צו טון, יא אריינגיין, נישט אריינגיין, נאר ער האט לאנג נישט געדארפט ווייט טראכטן, דאס קליינע שווארץ חנעוודיגע ווייבל האט זיך געטראגן צו אים מיט א גערויש. מזל טוב זאנוויל! האט ביילע געזאגט און אים דערלאנגט איר קליין הענטל מיט דער ווייסער הענטשקע. זאנוויל איז רויט געווארן, געהאלטן איר האנט און געדאנקט. פארוואס זעהט מען אייך נישט זאנוויל? ווי כ'זעה זענט איר א שטארקער ווארטסמאן, איר האט דאך דאכט זיך מיר צוגעזאגט אריינקומען, זעהט מען אייך נאך? זאנוויל האט עפעס גענומען שטאמלען, זיך נישט געקאנט ארויסדרייען און זיך נאך שטארקער פאררויטלט. בעלא האט אויף אים געקוקט און אפנים הנאה געהאט, ווי אזא געזונדער בחור רויטלט זיך ווי א יונג מיידל. דאָס מאָל בין איך אײַך מוחל, נאָר פֿון הײַנט אָן זאָלט איר מיר זײַן אַ גוט ייִנגל, איר הערט? האָט בעלע געזאָגט, זיך שעלמיש אײַנגעבױגן און אַ שטופּ געטאָן מיט איר קני. זאַנוול האָט דערפֿילט אַ כװאַלע בלוט אין פּנים. און יעצט, זאַנוול, װאַרפֿט אַרײַן אין קאָן, און מיר װעלן טאַנצן! אבער די ווייבער וועלן דאך האט זאנוויל אנגעהויבן שטאמלען ווייס איך וואס, כ'וועל זאגן אז איך בין אייערס א מומע. גוט! האט זיך בעלא צעלאכט און א בליץ געטאן מיט אירע קוילן אויגן. זאנוויל האט איינגעווארפן די קלעזעמער אויף א טאנץ, ארומגענומען בעלא'ן און זיך אריינגעטראגן צווישן די פארלעך. עלטערע ווייבער האבן אביסל קרום געקוקט, נאר עס איז דאך א חתונה. אלע האבן געקוקט ווי בעלא שוועבט, טראגט זיך לייכט ווי א יונגער פויגל, רירט קוים אן די פאדלאגע, זאנוויל האט זי לייכט געהאלטן, עטוואס זיך איינגעבויגן און איז פארשיכור'ט געווארן פון איר שמעקעדיגן בוזעם. ער האט אן אלץ פארגעסן, ער האט נאר געפילט ווי ער טראגט זיך עפעס אין א כישוף טאנץ, און די פערפיומען האבן אלץ מער און מער אים געקלאפט אין פנים, באַרויִשט, און די זײַדענע קלייד האָט גערעדט, זיך געבויגן, געשיפּעט, ווי אַ מחנה שלאַנגן. בעלע האָט אַ געשריי געטאָן צו די קלעזמאָרים, פּאַדעספּאַן! קיינער האָט נישט געטאַנצט. בעלע איז געשטאַנען אין איין עק, זאַנוול אין צווייטן. בעלע האָט אויפֿגעהויבן מיט דער רעכטער האַנט איר שלעפּ, און די לאַקירקעס מיט די שוואַרצע דורכזיכטיקע זאָקן האָבן זיך געהויבן פֿון אָרט. זי האָט גענומען שטיל מיטזינגן, זיך פֿאַרמאָסטן צום טאַנץ,

אָט האָבן זיי זיך אַרומגענומען, זאַנוויל האָט געפֿילט, ווי זי דריקט זיך אַלץ מער צו אים און זי פֿרעגט אים, פֿאַר וואָס זענט איר נישט געקומען? ווען זיי האָבן זיך אָפּגעשטעלט, האָט זאַנוויל גענומען אָפּווישן זיין נאַסן שטערן און זיך גלייך געוואָלט אַריינשאַרן צווישן די קלעזמאָרים, נאָר באַלד האָט ער באַמערקט, ווי רחל קוקט אים אָן. רחל האט געזען ווי זאנוויל האט געטאנצט מיט דעם שיינעם ווייבל, און דאס הארץ האט איר פארקלעמט. זי האט זיי די גאנצע צייט נאכגעקוקט, און איר האט זיך געדאכט אז זאנוויל איז פארליבט אין דעם ווייבל. רחל האט באמערקט אז דורך דעם גאנצן טאנץ האט ער נישט אראפגעלאזט די אויגן פון איר, געהאלטן זיינע ליפן אזוי נאנט צו אירע שווארצע האר ווי ער וואלט זי געוואלט קושן. און זי איז דאָך אַזאַ שײנע! און װי שײן זי טאַנצט! רחל איז געװאָרן מיט אַ מאָל אוממוטיק, עס האָט איר באַנק געטאָן, צו װאָס איז זי געקומען, און האָט גענומען זוכן אַ געלעגנהײט צו פֿאַרלאָזן דעם זאַל. רחל האָט זיך געטראָפֿן מיט זאַנװילס בליק, און ס'איז איר אױף אַ װײַלע לײַכטער געװאָרן. באַלד אָבער האָט זי אַראָפּגעלאָזט די אױגן און איז נאָך טרױעריקער געװאָרן. זאַנװיל איז אַרײַן אין צווייטן צימער, האָט זיך אַוועקגעזעצט אויף אַ שטול, אַפֿערגעוואָרפֿן זײַנע פֿיס און אַראָפּגעלאָזט דעם קאָפּ. אים האָט זיך געוואָלט צוגיין צו רחלען זאָגן איר, אַז ער איז נישט שולדיק, אַז ער וואָלט אויף דעם טאַנצזאַל אין גאַנצן נישט געקומען. ער איז געקומען זען, ווי זי וועט אויסקוקן אין איר ווײַס-באַלעווע קלייד. וואס איז מיט אייך זאנוויל? נעמט פארזוכט! זאנוויל האט א צאפל געטאן, לעבן אים איז געשטאנען בעלא מיט א קלאש צוקערווארג אין דער האנט. זי האט געלאכט און אים געשטופט מיט איר לאקירענעם שיכל. ער האט גענומען א שאקאלאדע. בעלא האט זיך געזעצט לעבן אים, ארויפגעלייגט איר האנט אויף זיין שויס און גענומען אים עפעס דערציילן. וויזאווי איז געשטאנען רחל א בלאסע, אין איר ווייס זיידן קלייד ביז דעם טריט, די צוויי לאנגע צעפ אראפגעלאזט און האט געקוקט אויף דעם פארל. זאנוויל איז בלאס געווארן ווי קרייד. וואס איז מיט אייך? ס'איז אייך נישט גוט געווארן? האט בעלע אים געפרעגט און האט זיך אויסגעדרייט. זי האט באמערקט רחל'ן. רחל האט זיך באגעגנט מיט בעלע'ס בליק און געשפירט ווי עס ווערט איר קאלט. דאס לאכט ער נאך פון מיר? ווייזט יענער דאס מיידל וואס ליבט אים? האט רחל א טראכט געטאן און געפילט בשעת מעשה ווי דאס הארץ פלאצט איר, און אין די אויגן זענען געשטאנען טרערן. זי איז ארויס אויפן באלקאן, זיך אויסגעווישט די אויגן, געבעטן גאט עס זאל שוין זיין נאך דער חופה. זאנווילן האט עס געהויבן פון ארט, ס'האט זיך אים געוואלט באליידיגן בעלן, וואס האט זי זיך אנגעטשעפעט אן מיר? ווער איז יענץ מיידל? האט בעלע געפרעגט אויף רחל'ן מיין שוועסטערס א באקאנטע האט זיי אמאל גענטפערט און איז רויט געווארן. וואס קוקט זי אונז אזוי נאך? זי איז איינפארזיכטיג? זאנוויל האט נישט געענטפערט. ער האט אראפגעלאזט די אויגן און גענומען בייסן די נעגל. בעלע איז אריין אין טאנץ זאל. זאנוויל איז געזעסן און געפילט ווי עס זשומעט אים אין די אויערן. ער האט זיך עטליכע מאל אויפגעשטעלט, צוגעקנעפעלט דעם ראק, געוואלט אריינגיין צו רחל'ען, נאר די פיס האבן זיך פון ארט נישט גערירט. רחל האָט זיך אַװעקגעזעצט אין אַ װינקל, קײנער זאָל זי נישט באַמערקן, און האָט געװאַרט מיט אומגעדולד, מע זאָל װאָס גיכער גײן צו דער חופּה. זי האָט געשפּירט, אַז אױב עס װעט איר נאָך לאַנג אױסקומען צו פֿאַרבלײַבן דאָ, װעט זי זיך צעװײנען. מיט אַ מאָל האָט זי דערזען, װי זעכצן מײדלעך טאַנצן אַ לאַנצער. אַכט זענען געשטאַנען אין אײן זײַט אַלס הערן און אַכט אין דער אַנדערער זײַט אַלס דאַמען. די מיידלעך האבן געטאנצט איינע אקעגן די אנדערע, געהויבן די הענט, דורכגעשווימען, געמאכט א ראוד, געדרייט און געבויגן גראציעז זייערע קערפערס, זיך פונאנדערגעטיילט און ווייטער געטאנצט. רחל איז געזעסן און איר האט זיך געדאכט אז אלע קוקן אויף איר, ווייזן מיט די פינגער, זי האט גענומען אויסמיידן זייערע בליקן, און ווי אויף צו להכעיס האט זי זיך יעדע וויילע באגעגנט מיט ביילע'ס פארשייטע אויגן און געשפירט בשעת מעשה ווי עס גיבט איר א שטארקן ברי. וואס איז דער מער רחל? וואס זענט איר אזוי אוממוטיג? האט זי שרה געפרעגט, אינגאנצן א פארפלאמטע פון טאנצן. רחל האט געפילט אז אט אט פלאצט זי ארויס מיט א געוויין. זי האָט געטאָן אַ טרייסל מיטן קאָפּ, אַ ביס געטאָן זיך אין די אונטערשטע ליפּ און געענטפערט מיט אַ לייכטן געמאַכטן שמייכל, עפּעס טוט מיר דער קאָפּ וויי. נאָר ס'מאַכט נישט. אויב איר ווילט, שׂרה, וואַרף איך איין אויף אַ טאַנץ. רחל איז פֿלינק אויפֿגעשפּרונגען, איינגעוואָרפֿן און גענומען פֿליִען מיט שׂרהן איבער דעם זאַל. זי האָט געפֿילט, ווי דאָס אויסגעפּוצטע ווייבל שטייט און לאָזט קיין אויג נישט אַראָפּ פֿון איר. אין מיטן טאַנצן האָט רחל זיך. אין אלעם פארגעסן און געפרעגט שרה'ן אויף ביילען. דאס איז זאוולס א באקאנטע, א ווארשעווערן. מיט אמאל איז שטיל געווארן. באלד האבן די כלעזמרים גענומען שפילן א פרייליכס און פון אלע זייטן האט געטראגן, צו דער חופה! צו דער חופה! א מזל'דיגע שעה, אין א מזל'דיגע שעה! אז זאוול האט זיך אויפגעשטעלט איז שוין קיינער אין זאַל נישט געווען. ער איז גיך אַראָפּ אויף דער גאַס, זיך גענומען דורכשטופּן אַ וועג דורך דעם עולם וואָס האָט אָנגעפילט די גאַס פון מאַרק אָן ביז צו דעם שול-הויף. מאַנקע איז אים אַנטקעגנגעקומען מיט עפּעס אַ געלן יונג. מזל-טובֿ דיר, זאַוול, אַ שענער מענטש ביסטו! האָט מאַנקע צו אים געזאגט, שעמסט זיך גאר מיט דיינע אלטע באקאנטע? א שוועסטער האט חתונה, שטייט דיר נישט אן מיך צו בעטן? נארישע מאנקע, אז איך וועל חתונה האבן און דיך נישט בעטן, וועסטו האבן א פרעטענציע. כ'דאנק גאט אז מ'האט מיך געבעטן, האט זאוול גענטפערט מיט א שמייכל. קאפיטל פֿערצן. די סאפע פון ברעטער וואס זאנוויל האט אויפגעשטעלט איז געווען באלויכטן מיט בליץ לאמפן פונעם בעל-עגלה'ישן מנין. צוויי טישן האבן זיך געצויגן איבער דער גאנצער סאפע, פאר מענער, פאר פרויען. א חברה יונגן זענען געשטאנען און מיט דרך ארץ אריינגעקוקט ווי שלמה קראדניק פראוועט א חתונה. זאנוויל איז געזעסן צווישן דעם עולם און געגאסן זיך ווי אין א פאס אריין, האָט געפֿילט, װי אַלץ בײַ אים הױבט זיך, שפּאַרט זיך צום קאָפּ, נאָך אַ װײַלע, און דער מוח װעט אַרױסזעצן, װי אַ פּראָפּן פֿון אַ פֿאַרמאַכטער פֿלאַש. זאַנװיל, קומט מיר העלפֿן אַרײַננעמען נאָך אַ קאָש בראָנפֿן! ס'איז שױן מער נישטאָ! איז צו צו אים בײלע אַ פֿאַרפֿלאַמטע. אַ שעלמע! האָט בײַ זאַנװילן אַ בליץ געטאָן אין מוח און ער איז מיט איר אַרױס. אָבער אַנשטאַט צו גײן אין שטוב אַרײַן, זענען זײ אַװעק אונטערן עפּלבױם. זאַנװיל, װוּ איז דער בראָנפֿן? האָט בײלע געפֿרעגט און אים געקוקט פֿאַרשײַט אין די אױגן. שװײַגט! האָט זאַנװיל געענטפֿערט און זי פֿעסט אַרומגענומען. זאַנװיל, ניטע, גענוג! מײַן מאַן גײט! זאַנװיל האָט זי גלײַך אָפּגעלאָזט, זיך אַרומגעקוקט און אַ בריל געטאָן, מאַרש צום מאַן! בײלע איז אַװעק אַ באַלײדיקטע און זאַנװיל האָט זיך אױסגעצױגן אונטערן בױם. ער האָט געפֿילט פּאַסקודנע אין מױל, דאָס בלוט האָט אין אים געקאָכט, געשלאָגן צום מוח, װעלכער האָט זיך אַלץ העכער און העכער געהױבן. ער האָט געפֿילט אַ שרעקלעכן עקל צו בײלען. עטלעכע מאָל איז אַרױפֿגעשװוּמען רחל, נאָר איר געשטאַלט האָט זיך לאַנג נישט געװאָלט האַלטן. ער װאָלט זיך אפֿשר גאָר געלײגט שלאָפֿן, נאָר אױף צו להכעיס איז אים רחל װידער געקומען פֿאַר די אױגן. עס האָט אים גענומען שטעכן אין די שלײפֿן. איז ער צו צום ברונען, אָנגעשעפּט אַ קובל װאַסער און גענומען נעצן דעם קאָפּ. פֿון דער סאָפּע האָבן זיך נאָך אַלץ געטראָגן פֿרײלעכע ניגונים און אַ װילד געלעכטער. זאַנװילן איז אַלץ געװאָרן דערװידער. ער האָט גענומען שפּאַנען װי אַף שטאָלצן איבער די שטילע גאַסן. װוּ ניט װוּ, אין אַ װינקל, איז געשלאָפֿן אַ נאַכטװעכטער מיט דעם גראָבן שטעקן אין דער האַנט. זאַנװיל איז נישט װילנדיק צוגעקומען צו רחלס הױז. דאָס הױז איז געשטאַנען אין דער מיט פֿון אַ קלײן סעדל, אַרומגערינגלט פֿון אַ הױכן פּלאָט פֿון ברעטער. ער האָט זיך אָפּגעשטעלט בײַ דעם פּאַרקן און זיך פֿאַרטראַכט. שטיל. ער האָט אויפֿגעשפּיצט די אויערן, און אים האָט זיך געדאַכט, אַז עמעצער וויינט. דאָס וויינען פֿאַרגייט באַלד אין אַ כליפּן. זאַנוויל האָט פֿיל ניט געטראַכט, האָט זיך אַריבערגעכאַפּט איבערן פּאַרקאַן און איז צו צום הייזל. דאָס פֿענצטער איז געווען אָפֿן און באַלויכטן פֿון לבֿנה-שיין. אויף דעם בעטל איז געלעגן רחל אין אַ ווייס נאַכט-העמד. זאנוול האט נישט לאנג געטראכט, האט זיך א כאפ געטאן מיט די הענט פארן ראם פון פענסטער, איז אריין אין צימער, און מיט א מאל געבליבן שטיין א צעטומלטער. רחל האט זיך א לייכטן טרייסל געטאן, עטוואס צעעפנט די אויגן, זיי צוריק פארמאכט. באלד אבער האט זי זיך ווידער דערמאנט אין עפעס. ברייט צעעפנט די אויגן און האט א שטארקן קוויטש געטאן. זאנוול איז בלאס געווארן און זי גענומען איינשטילן, בארואיגן. ארויס, עס פאסט פאר א גנב, ווי נעמט מען זיך די חוצפה ביינאכט אריינצוגנב'ען זיך צו א מיידל? גייט ארויס פון דאנען באלד! זאנוול האט דערפילט ווי א דונער וואלט אים דערשלאגן, ער האט גארנישט גענטפערט, איז גיך ארויס דורכן פענסטער, זיך פארטשעפעט, אויסגעהאקט א שויב, און א דערשראקענער געבליבן שטיין לעבן פארקאן. באַלד האָט ער אַ שפּײַ געטאָן, אַראָפּגערוקט דאָס היטל איבער די אױגן און זיך אױסגעדרײט. אים האָט זיך געדאַכט, אַז רחל שטײט לעבן פֿענסטער. ער האָט אַרױסגעלאָזט אַ קללה און איז אַריבערגעשפּרונגען דעם פּאַרקאַן. עס האָט זיך אים געדאַכט, אַז מען רופֿט אים. ער איז נאָכאַמאָל אַרױף אױפֿן פּאַרקאַן, האָט אָבער קײנעם נישט געזען, און האָט זיך שטיל אַװעקגעלאָזט איבערן שטאָט. זאַנוולען האָט זיך געדאַכט, אַז דער מוח פּלאַצט, צעפֿאַלט אױף שטיקער. און אין די אויערן האָט כסדר געקלונגן, דאָס פּאַסט פאַר אַ גנב, פאַר אַ גנב! בררר, זיי זענען אַלע אַזוי. אַז משה קוניאַש טרעפט מיך צווישן מענטשן, קען ער מיך נישט, און אַז ער דאַרף מיך, לעקט ער מיך. אַ כאָלערע! איך וועל אים די בעבעכעס אַרויסנעמען! יעצט בין איך ביי רחלען אַ גנב, און אַז זי האָט מיך געדאַרפט, בין איך געווען אַ פּרץ. ניין, מעהר גיי איך צו איר נישט. נישט פאר אונז חסידישע טעכטער, ניין. גראדול איז גערעכט געווען, מען טאר נישט גיין אין צו ווייטע דרכים מיט א מויד. זאנוול האט פלוצלינג דערפילט אויף זיין היציג פנים קאלטע טראפנס רעגן און האט זיך אפגעשטעלט. איבער דעם הימל איז געלעגן א שווערע פינסטערע כמארע. די כמארע איז געווארן געדיכטער און האט זיך אלס מעהר און מעהר אראפגעלאזט איבערן שטעטל. פון ערגעץ וואו איז ארויס א היימלאזער הונט מיט דעם עק צווישן די פיס און האט זיך גענומען רייבן לעבן זאנוול'ן. זאנוול האט פון פארדרוס און כעס דערלאנגט דעם היימלאזן הונט א שטארקן קאפע מיטן פוס. דער הונט האט זיך פונאנדערגעקוויטשעט און איז אוועק א הינקעדיגער. דאס בילעריי פונעם הונט האט עפעס אזוי מאדנע אפגעקלינגען אין דער שטילער פינסטערער נאכט און אנגעיאגט אויף זאנוול'ן א שרעקליכן אומעט. אַ ווייס פייערדיקע שלאַנג האָט מיט אַ מאָל דורכגעשניטן די געדיכטע כמאַרע, איז נאָך פינסטערער געוואָרן. באַלד האָט זיך געהערט אַ שרעקלעכער קראַך און עס האָט אָנגעהויבן גיסן ווי מיט צעבערס. זאַנוול איז געשטאַנען גלייך, דעם קאָפּ עטוואָס פאַרריסן, דאָס מויל אָפן, און דער רעגן האָט געפּאַטשט און געשמיסן איבער זיין פּנים. די שווערקייט איז אים ביסלעכווייז אוועק און ער האט געפילט ווי עס ווערט אים לייכטער, פונקט ווי עמיצער וואלט געשטאנען און אים געלייגט קאלטע קאמפרעסן צו זיין ברענענדיגן מח. דער רעגן האט לאנג נישט אנגעהאלטן, באלד איז ליכטיגער געווארן, די כמארע צעשפאלטענע האט זיך ביסלעכווייז אוועקגעריקט און א קלארע אויסגעוואשענע לבנה איז אפירגעשווימען. זײַנוול האָט דערפֿילט אַ דורכטרייסלנדיקע קעלט. ער איז געוועזן אין גאַנצן נאַס, דורכגעווייקט. ער האָט אויפֿגעשטעלט דעם קאָלנער פֿון זײַן רעקל, אַראָפּגערוקט דאָס היטל און זיך גענומען שפּאַנען דורך די שטילע געסלעך. אונטער דער שטאָט, בײַ אַ קליין הײַזל, האָט ער זיך אָפּגעשטעלט. דאָרטן האָט מאַנקע געוואוינט. ער איז געשטאַנען אַ ווײַלע, זיך געיִשובֿט וואָס צו טאָן. אַ שפּײַ געטאָן און גיך פֿאַרשװוּנדן אין פֿינצטערן הײַזל. קאַפּיטל פֿופֿצן. כּמעט דעם גאַנצן טאָג נאָך דער חתונה איז זײַנװל דורכגעשלאָפֿן בײַ מאַנקען אין בעטל. זי האָט אים עטלעכע מאָל געװעקט, געמאַכט עפּעס צו עסן, זײַנװל האָט זיך איבערגעװאָרפֿן, װי אַ בער, סוף װינטער, עטװאָס אױפֿגעהױבן זײַן קולדאַטן קאָפּ, אַ בורטשע געטאָן, אױסגעזופּט אַ שעפּ װאַסער, זיך אײַנגעקורטשעט אין דרײַען און געטראַכט. ער האָט געטראַכט, װי אַזױ צו באַלײדיקן רחלען, זי זאָל עס אױף תּמיד געדענקען. אים האָט זיך געדאַכט, אַז ער האָט שױן אױסגעפֿונען אַ מיטל און האָט געפּלאַנט, װי אַזױ אים דורכצופֿירן. זײַנע אַלע געדאַנקען האָבן זיך קאָנצענטרירט אױף אײן פּונקט און אַלץ בײַ אים האָט זיך צעשפּילט, צעװאַקסן, זיך צעװאַקסן זײער שנעל, דערגרײכט דעם העכסטן פּונקט אין זײַן מוח. עס זענען אלץ נייע און נייע פלענער געבוירן געווארן, איינער בעסער פאר דעם צווייטן. יעדער נייער פלאן, האט זיך אים געדאכט, וועט רחל'ן מער קרענקונג פארשאפן און זי וועט זיין געצווינגן אים איבערצובעטן. זי וועט קומען אזא בלאסע, מיט אראפגעלאזטע אויגן, וועט זיך אוועקשטעלן לעבן טיר און שווייגן, און ער וועט זיך מאכן אז ער קען איר נישט. ער וועט זיך ארומשפאצירן איבער'ן צימער, רעדן מיט זיינע חברים, זי גאָרנישט באַמערקן. און אָט װעט רחל אױפֿהױבן אירע פֿאַרװײנטע שװאַרצע אױגן און אין גאַנצן אַ צעשראָקענע װעט זי נעמען גײן צו אים. זײַנװל האָט דערפֿילט, װי דאָס האַרץ האָט שטאַרקער גענומען קלאַפּן און האָט מיט אַ מאָל אױסגעגלײַכט זײַנע פֿאַרקװעטשטע אױגן, אױסגעשנירלט דעם פֿאַרקנײטשטן שטערן, עטװאָס געעפֿנט אַן אױג, און עפּעס אַ מאָדנע פֿליג איז אַרױס פֿונעם צעעפֿנטן אױג. די פליג איז געפלויגן, זיך ארויפגערעדלט, א צווייטע האט זיך נאכגעיאגט, איינגעשלינגן די ערשטע, און באלד איז א דריטע ארויס. זיינוולן האט זיך געדאכט אז ער האט עפעס פארלוירן. ער האט אנגעשטרענגט דעם מח, געטאן א שטארקן שוואונג, געוואלט עס כאפן. מיטאמאל האט עפעס א פלאץ געטאן, ער האט זיך א שטארקן טרייסל געטאן אין בעטל. ער האָט צעעפֿנט ברייטער די אויגן, זיך דערמאָנט, אַז ער ליגט בײַ מאַנקען, אַז רחל האָט אים אַרויסגעיאָגט ווי מע טרײַבט אַרויס אַ הונט, האָט ער פֿון פֿאַרדראָס אײַנגעקוועטשט די פֿויסטן און אַ שטאַרקן רעווע געטאָן. שלאָף נאָך אַ ביסל, קיין עין־הרע, אַ שלאָף! ווילסט עפּעס, זאַנוול? האָט מאַנקע אים געפֿרעגט. אַ טרונק? ווי גיסט עס א מענטש אזויפיל וואסער אין זיך אריין? האסט דאך נאך היינט גארנישט אין מויל געהאט! זאנוול האט נישט געענטפערט, האט אויסגעטרינקן א האלבע שעפ וואסער מיט איין צי, זיך אויסגעצויגן מיטן פנים צום סופיט און זיך צוגענעצט. אים האט זיך געוואלט כאטש שוין פארלאזן די שטאט, אנזאטלן א פערד און אוועקפאטשן אין דער ווייטער וועלט אריין. האט געפילט אז אויב ער וועט בלייבן אין שטאט וועט ער אפטוהן די געפערליכסטע זאכן, און יעדעס מאל איז אים ארויסגעשווימען עפעס א שוידערהאפט בילד פאר וועלכן ער איז געווארן אן אויפגעציטערטער. וואו אהין פארט מען? ער האט לאנג נישט געדארפט טראכטן. ס'איז געווען צוויי טאג פארן לויוויטשער יריד. ער האָט באַשטימט זיך אויפֿהויבן, אַריבער צו גראַדולן און נאָך הײַנט בײַ נאַכט אַוועק נאָך לויוויטש. דאָרטן וועט ער זיך געוויס אָן אַלעמען פֿאַרגעסן. זאַנוול האָט גענומען שרײַבן אין געדאַנק אַ בריוו צו רחלען. דער בריוו האָט זיך בײַ אים אין מוח זייער פֿליסיק געשריבן. אַלץ איז אַזוי גלאַטיק אַרויס, און די בוכשטאַבן האָבן זיך עפּעס אַזוי צעוואָקסן, אַזעלכע גרויסע, שוואַרצע, כאָטש נעם און טאַפּ זיי אָן. און אָט האָט זיך באַוויזן רחל מיט די דינע פארקוועטשטע ליפן און אינגאנצן אזא צוטראגענע, האט געהאלטן זיין בריוו און פון די אויגן האבן געקאפעט טרערן. זאנוול האט זיך מיט אמאל דערמאנט אז ער קען נישט שרייבן און האט פון גרויס פארדראס א שפיי געטאן גלייך אין סופיט אריין. מאנקע, מיר דאכט זיך אז דו קענסט שרייבן. כ'האב אמאל געקענט, און וואס עפעס אינמיטן דערינען? שרייב מיר א בריוו. צו וועם? דאס וועסטו שפעטער זען. זעץ דיך און שרייב. מאנקע האט אויפגעזוכט א בעגעלע פאפיר, אן אלטן פארשטויבטן טינטער, און זיך אוועקגעזעצט. זאנוול האט זיך אויפגעכאפט און א בארוועסער זיך אוועקגעזעצט לעבן טישל. נו, צו וועם גייט דער בריוו? האט מאנקע זיך געפרעגט און איינגעטונקט די פעדער. כ'מיין, וואס פאר א טיטל? זאנוול האט באלד נישט געענטפערט, געקלערט אביסל, אן א טיטל. וואס הייסט אן א טיטל? וואס פאר א משוגענער שרייבט א בריוו אן א טיטל? א טיטל מוז זיין. זאנוול איז געווארן בייז. כלאפ סוואיע פאפ סוואיע, מען זאגט דיר אן א טיטל איז אן א טיטל. אלץ גוט, זאנוול, לאז זיין אן א טיטל. בין איך ווייטער בדלות, אבער צו וואס זענען די געשרייען? נו בקיצור, ביי זאנווילן אין מח איז עפעס געווארן א מישמאש, עס האט זיך ביי אים אלס פארדרייט מיט די פיס ארויף, דער פליסיגער בריוו וואס ער האט ערשט נישט לאנג געהאט אנגעשריבן אין געדאנק איז מיטאמאל ארויס פון מח. ער האט זיך געוואלט דערמאנען, געריבן מיט זיין גרויסע האנט איבער דעם שטערן, נאר גיי טו עפעס אז דער מח איז פוסט. נו, האט זיך מאנקע צעשמייכלט. איין רגע מאנקע, גלויב מיר, דער בריוו ליגט מיר אויף דער שפיץ צונג. נאר פארשטייסט כ'האב ליב אז א בריוו זאל זיין געשריבן גלאטיג, ער זאל זיך לעזן ווי אשרי, אט איז ער, שרייב. כ'האב קיינמאל נישט געגלויבט אז צווישן אונז וועט דאס פאסירן וואס עס האט נעכטן פאסירט. דא האט זיך זאנוויל אפגעשטעלט, געקוקט ווי מאנקע האט איינגעקוועטשט די פעדער מיט אירע דינע פינגער, זי האט געשריבן פאמעליך, יעדע וויילע איז זי אראפ פון דער ליניע, און די בוכשטאבן זענען אלע געווען עפעס אזוי מאדנע צודרייט. זאנווילן האט זיך געדאכט אז מאנקע שרייבט גארנישט, נאר זי מאלט פייגל. ער האט באמערקט ווי מאנקע'ס פנים איז געווארן ערנסטער, האט זיך עטוואס פאררויטלט, און יעדעס מאל ווען זי האט געמאכט מיט'ן פעדער א בוכשטאב, פלעגט זי אין דער זעלבער צייט מאכן דעם בוכשטאב מיט דער צונג. דא אויף איין באק, דא אויף דער צווייטער. זאנווילן דאס שרייבן מיט דער צונג זעהר געפעלן געווארן און ער האט זיך צולאכט. וואס לאכסטו? אז דו שרייבסט שענער מיט דער צונג ווי מיט דער פעדער. ס'געפעלט דיר נישט, איז נישט געפידלט. האט זיך מאנקע צולאכט. נו, פאר ווייטער. זאנוויל האט גענומען קלערן און האט בשום אופן מער נישט געקאנט צוטראכטן. יעדעס מאל ווען ס'איז אים עפעס געקומען אין געדאנק אריין האט ער עס נישט געקאנט אויסדריקן אין ווערטער און עפעס אנדערש האט עס פאריאגט. זאנוויל איז בייז געווארן, געכאפט דאס בייגל פאפיר און צוריסן. אך כאלעריע, כ'שרייב נישט מער. אז מען קען אליין נישט שרייבן איז גוט אויף טויזנט שאק כפרות. וואס איז מיט דיר היינט זאנוויל? ווי כ'זעה מאכסטו באצייטנס תמוז. און צו וועמען ווילסטו דאס שרייבן? זאנוויל האט נישט גענטפערט, דורכגעשפאנט עטליכע מאל א בארוועסער די שטוב און זיך גענומען אויף גיך אנטוהן. וואוהין גייסטו? האט אים מאנקע געפרעגט. צו גראדולן. וועסט זיך לאנג זוימען? כ'ווייס נישט. האט זאנוויל גענטפערט און איז ארויס פון שטוב. קאפיטל זעכצן, אז זאנוויל איז אריין צו גראדולן האט ער דארטן קיינעם נישט געטראפן. פון דער קיך האט זיך באלד דערהערט ביילקע'ס קול. ווער איז דארט? זאנוויל האט נישט גענטפערט, איז גלייך צו צו די פארהאנגן, זיי לייכט פונאנדערגענומען און אריינגעשטעקט דעם קאפ. ביילקע א בארוועס אן א בלוזקע האט דאס קורצע געשטרייפטע אונטערקליידל אריינגעמאכט צווישן די פיס, איז געשטאנען לעבן א קליינע בלעכענע באליע און געוואשן. איר קליינער קערפער האט זיך געבויגן אין פארשידענע ליניעס, דער לאנגער צאפ האט זיך לייכט באוואויגן. זאַנוול האָט זיך זאַט נישט געקענט אָפּרײַסן פֿון די קלײנע ברױנע פֿיסלעך און בײַ יעדן בױג פֿון בײלקעס קערפּער האָט ער געפֿילט אַ חשק זי אַרומצונעמען, ער האָט אַ הוסט געטאָן. בײלקע האָט אױפֿגעהערט װאַשן און האָט זיך אומגעקוקט. זי האָט דערזען זאַנוולען, פֿאַרדעקט דאָס האַרץ מיט אירע קלײנע הענטלעך און זיך פֿאַרשעמט. זאנוויל האט זיך צולאכט און איז צוריק אריין אין צימער א צופרידענער. ביילקע איז באלד אריין אין א ווייסע גאברעלע מיט שווארצע אייגעלעך, דער צאפ אריבערגעווארפן פון פארנט און אויף די בארוועסע פיס אפאר אויסגעהאפטענע שטעקשיכלעך. בנאמנות, כ'האב געמיינט ס'איז גראדול! האט ביילקע געזאגט מיט א שמייכל. וועמען זאל דאס איינפאלן אז איר וועט היינט צו אונז קומען?

דערנאך אז איך בין נאכאמאל ארויס זענט איר שוין נישט געווען, וואו זענט איר דאס פארפאלן געווארן? זאנוויל איז געשטאנען געקוקט ביילקען אין די אויגן, געפילט ווי די האנט ווארעמט בריט, צינדט אין אים אן א פייער, און ער האט זי מיט א מאל ארומגענומען און אויפגעהויבן, ער האט געפילט ווי עפעס האט זיך געבויגן, געצאפלט אין זיינע הענט, ווי די לייכטע פאלעס פון דער גאברעלע זענען זיך צופלויגן, אים איינגעוויקלט, און האט באמערקט א ווייס שלייפל פון איר לייבל. ער האָט זיך נאָך שטאַרקער אַרומגעקלאַמערט, צוגעפּרעסט זײַנע ליפּן צו אירע, באַלד האָט ער זי אָפּגעלאָזט, זיך פֿאַרשעמט. ער איז צו צום פֿענצטער און גענומען כאַפּן אַ זשומעדיקע פֿליג אויף דער הייסער שויב. וווּ איז ערגעץ אײַער גראַדול? האָט זאַנוול געפֿרעגט, אַרויסקוקנדיק. ער איז אַריבער צום שמיד, האָט ביילע געענטפֿערט. איר ווייסט? גראַדול קלײַבט זיך דאָך צו פֿאָרן נאָך לויוויטש אויפֿן יריד. אָט גייט ער. גראדול איז אריינגעקומען מיט אייזערנע הענטשקעס אין די האנט. שלעכט, גוטער ברודער, האט גראדול געזאגט, פארקאטשעט דאס היטל און זיך גענומען קראצן, דו האסט עפעס צו גוט לעבן מיט מיין ביילען? זאנוויל איז רויט געווארן, זיך נאריש צעשמייכלט. ביילע האט זיך אוועקגעזעצט, אריינגעמאכט די גאברעלע צווישן די פיס, פארלייגט איין פוס אויפן צווייטן און געזאגט האלב פארשייט, פארוואס דען נישט אויף מיר געזאגט ווי א שיינער בחור זאנוויל איז? דו ווייסט צו וואס איך בין געקומען? האט זיך זאנוויל אנגערופן. כ'וויל זיך אריבערכאפן קיין לויוויטש. טא, לאמיר פארן צוזאמען, האט גראדול געזאגט. כ'קלויב זיך דאך אויך. ס'איז דאך מיר שוין נמאס געווארן צו זיצן אינדערהיים. כ'געדענק שוין נישט די צייט ס'זאל זיין עפעס א שטאך ארבעט, און צו זיצן און עסן פון גרייטן איז גאר קיין תכלית נישט. א שמאלצגרוב שעפט זיך אויך אויס. ווער פארט נאך? האט זיך זאנוויל געפרעגט. כ'ווייס, כ'האב געזאלט פארן מיט משה'לע ביק. נאר יעצט וועלן מיר פארן זאלבע דריט. בנאמנות, כ'בין צופרידן וואס דו פארסט מיט. כ'וואלט געהאט פאראיארן אזא שותף ווי דו, וואלט איך געמאכט אן עשירות. בקיצור, ווען רעכנסטו צו פארן? האט אים זאנוויל איבערגעשלאגן. נאך היינט! האט גראדול געענטפערט. גוט, גיי איך טאקע אהיים זיך צוגרייטן צו דער יאזדע. קאַפּיטל זיבעצן פֿון גאַנץ פּוילן זענען אָנגעקומען נאָך לויוויטש פּאַרטיעס סוחרים, מחנות פּויערים, סטאַדעס בהמות, פֿערד, חזירים. די שמאָלע גאַסן זענען געוועזן נישט דורכצוגיין. די וועגן מיט די בריטשקעס האָבן זיך געצויגן ביז הינטער דער שטאָט אַרויס, און פֿון דער ווייטנס האָט עס אויסגעזען וואָס די שטעטל וואָלט געווען באַלאַגערט פֿון אַ האַלב-ווילדן שׂונא, וואס איז מיטאמאל אנגעפאלן מיט זיין גאנצן האב און גאב, פארשטעלט אלע וועגן און זיך געריסן מיט אויפטרייסלנדיגע קולות אין שטאט אריין. זאנוול מיט זיינע חברים זענען באלד אינדערפרי ארויס אויפן יריד, זיך ארומגעדרייט, באקוקט יעדע זאך, און א שטיק נאכמיטאג זענען זיי ארויס אויפן פערדמארק. דער גאנצער פערדמארק האט אויסגעזען ווי א לאגער וואס ריכט זיך אין וועג אריין, ארום מארק זענען געשטאנען וועגן, בריטשקעס, די פערד אויסגעשפאנט, אריינגעשטעלט צווישן די דישלעס, די אויס סוחרים זאלן זיי קענען אנקוקן. אינמיטן מארק זענען געשטאנען פריצישע סטאדעס פערד. פון איין סטאדע צו דער צווייטער האט זיך געצויגן א לאנגער וועג וואו מען האט די פערד פרובירט אין לויפן. מען פירט ארויס א פערד פארן סוחר, דער סוחר באטראכט, קוקט עס אריין אין מויל, קוועטשט עס ביים האלז, ס'פערד צעניסט זיך, א שייגעץ, לאזט זיך מיט אים לויפן איבערן וועג. זאַנוול איז דורך דעם מאַרק געוואָרפֿן רעכטס און לינקס מיט בליקן, געפֿילט זיך היימיש צווישן די פֿערד. אַ יונג איז מיט אים איז אים אַנטקעגנגעקומען מיט אַ קאָש בלעכענע הענער. דער יונג האָט געהאַלטן אַ האָן אין מויל און האָט געקרייט. זאַנוול האָט זיך געקויפֿט אַ האָן, גענומען קרייען. באַלד איז עס אים אָבער נימאס געוואָרן, עס אַוועקגעוואָרפֿן. אַ ברייטבייניגער יונג מיט אַ קאָסע אויג מיט אַ צעשפּאָלטענעם דאַשיק האָט זיך שפּאַצירט איבערן מאַרק, געהאַלטן די הענט אין די הויזן-קעשענער ווי געזוכט עמעצן. צו אַל די שוואַרצע יאָר וועמען איך זע! וואָס טוסטו דאָ, זאַנוול? האַ-האַ-האַ! האָט זאַנוול אויסגעשאָסן און זיך אַרומגעכאַפּט מיט קישקען. און איך האָב גערעכנט, אַז דו זיצט אין שערי-רחמים. קישקע האָט נישט געענטפֿערט, געװאָרפֿן אַ בליק פֿון אױבן אַראָפּ אױף זאַנװלס חבֿרים, אױסגעשפּיגן, אָנגענומען זאַנװלען פֿאַר די אָרעמס, אים אָפּגעפֿירט אין אַ װינקל. װילסט אָפּלעקן אַ בײנדל? אַ שאלה? טאָ הער, האָט קישקע שטיל געזאָגט, נישט װײַט שטײט אַ פּױער מיט פֿינף סוסים װי די לײבן. אױב ס'עסק זאָל גײן בײַם גלײַכן, װעלן מיר אום צען בײַ נאַכט האָבן די ממתּקים. זאנוול איז באשטאנען. צוגערופן גראדולן מיט משהן און זיי האבן גענומען אויסארבעטן א פלאן. ביי א בריטשקע איז געשטאנען א יונגער פויער, געהאלטן א ווייצן ברויטל אונטערן ארעם, געבראכן שטיקער און מעלה גרה געווען. הינטער אים זענען געשטאנען פינף שיינע פערד. זאנוול איז הארט פארבייגעגאנען דעם פויער און אים א טרעט געטאן מיטן גאנצן כח אויפן פוס. דער פויער האט געכאפט זאנוול מיט ביידע הענט און אים א שליידער געטאן פון זיך. זאַנוול האָט זיך אָנגעשפּיגן אין די הענט, פֿאַרקוועטשט די פֿויסטן און זיך געוואָרפֿן אויפֿן פּויער. בײַם ערשטן קלאַפּ איז דער פּויער געלעגן. ער האָט זיך געוואָלט אויפֿהייבן, נאָר זאַנוול האָט אים אַ פֿלאַם געטאָן מיט דער פֿויסט צווישן די אויגן, אַז ער האָט זיך איבערגעדרייט. באַלד זענען אָנגעקומען פּויערים מיט ייִדן פֿון אַלע זײַטן. פֿון די וועגן האָט זיך געטראָגן, שלאָגט דעם זשיד! די הינטישע אמונה שלאָגט! גראַדול מיט קישקען האָבן דערװײַל אָפּגעבונדן די פֿערד און זענען שטילערהײט אַװעק מיט דרײַ. די איבעריקע האָט מוישעלע געהיט ביז נאָכן געשלעג. װען די פּויערים האָבן שוין געהאַלטן אין שלום מאַכן, האָט מוישעלע אַ יאָג געטאָן די פֿערד אין אַ צװײטער זײַט. די פּויערים האָבן זיך גענומען יאָגן נאָך די אַנטלאָפֿענע פֿערד. זאַנוול מיט מוישען האָבן דערװײַל אָפּגעצױגן. קאַפּיטל אַכצן. שפעט ביי דער נאכט איז זאנוויל געזעסן אין א שענק מיט חברה פערד-הענדלער און געטרינקן. חברה, לאמיר גאר אריבערפארן אין די וויקטאריע אריין, האט גראדול א געשריי געטאן זיך צעפייפט. אין די וויקטאריע אריין? האבן עטליכע אונטערגעכאפט, האלב שיכור און ארויס אויף דער גאס. נאר זעט חברה, פארהוליעט זיך נישט, האט קישקע געזאגט, מארגן נאכמיטאג איז דא א ניי שטיקל ארבעט. זיי האבן געכאפט א קאטש, זיך אריינגעווארפן און געהייסן פארן צו די וויקטאריע. דער דראשקאר האט מיט חשד געקוקט אויף די געסט, זיך געקווענקלט, אויסגעשפיגן און גענומען טרייבן די פערד איבער הינטערגעסלעך. די חברה זענען אריין אין קאנטאר פון דער וויקטאריע מיט א געפילדער. אונטער א בופעט איז געשטאנען א יונגע בלאנדינקע פון א יאר ניינצן, שיין פארקעמט, מיט א דעקאלטירט ווייס הארץ, און געשמועסט מיט א דיקן מאן אין א פאר ברייטע הויזן אין פאסן, מיט ווייסע פיקענע וועסט, אויף וועלכער עס האט געהאנגן א גאלדענע קייט. די בלאנדינקע האט באמערקט זאנוויל'ס בליק ווי ער שלינגט זי מיט די אויגן, האט זי א שמייכל געטאן און אים אנגעקוקט, זיך געשפילט ווער עס וועט אויסהאלטן דעם צווייטנ'ס בליק. מיט אַ מאָל האָבן זיך אירע ווייסע באַקן גענומען צינדן, זי האָט אַ ציטער געטאָן, אַראָפּגעלאָזט אירע אויגן מיט די לענגלעכע ברעמען, צוגענומען די פּאַפּירלעך, וואָס זאַנוול האָט געלאָזט ליגן אויפֿן טיש, און אַ געשריי געטאָן, איגנאַץ, פֿיר אַרײַן די געסט אין זאַל! פֿון אַן אַלקער איז אַרויס אַ שגץ אין אַ פֿראַק, האָט זיך פֿאַרנייגט פֿאַר די געסט און זיי אַרויפֿגעפֿירט. דער זאַל איז געוועזן אויסגעקלעפּט מיט גרינע טאַפּעטן, אויף די ווענט האָבן געהאָנגן פֿרויען אין פּיקאַנטע פּאָזן, אין א ווינקל איז געזעסן אן עלטערער מאן מיט א פליך און געשפילט פיאנא. ארום דעם זאל האבן זיך געצויגן בענק אויסגעבעט מיט גרינעם פלוש, דא און דארט ביי מארמארענע טישלעך זענען געזעסן בחורים און מיידלעך און געטרינקן. איבערן זאל האבן ארומשפאצירט שורותווייז יונגע מיידלעך מיט שיקסעס אין קורצע זיידענע קליידער.

די מיידלעך האבן אונטערגעהאלטן די געסט מיט קופלעטן, זיך געסטארעט זיי זאלן וואס מער געבן צו לייזן, און דערנאך זענען זיי פארשוואונדן אין זייטיגע צימערלעך. זאנוויל מיט די חברים זענען אריין, זיך ארומגעקוקט, דערזען דא און דארטן באקאנטע, זיך אוועקגעזעצט לעבן א ווינקל טישל און באשטעלט עטליכע פלעשער שאמפאן. פֿון אַלע זײַטן האָבן זיך געטראָגן מיידלעך, טאַנצנדיק און זינגענדיק צו זאַנווילס טישל. זאַנוויל האָט זיי אַלע באַטראַכט, און קיין איינע איז אים נישט געפֿעלן. עס איז אים נישט אַרויס פֿון קאָפּ די בלאָנדינקע, וואָס איז געשטאַנען אונטערן צאָל-באַנק. ער האָט באַמערקט, אַז זי איז עטלעכע מאָל דורך דעם זאַל, וואַרפֿנדיק אויף אים אייגעלעך, און איז צוריק אַרויס. זײַנע חברים האָבן זיך באַלד אויסגעקליבן מיידלעך, און יעדער פֿון זיי איז פֿאַרשוווּנדן. זאנוויל איז געבליבן איינער אליין ביים טישל, לעבן אים זענען געשטאנען עטליכע מיידלעך מיט די בלאנדינקע אין דער מיט, און מיט זיך געשושקעט. וואס זאגט איר נישט צו דעם יאלד? האט געזאגט א מויד מיט א פארריסן נעזל ווי א מופסיק, זיך אוועקגעזעצט ביי ווי א האן אויף די אייער, ווער עס קומט צו שיקט ער אוועק. און געלט ווייזט אויס האט ער ווי קורח, ער צאלט פאר זיינע חברים. אַוודאי, אַ כניאָק! האָט זיך אָפּגערופֿן אַן עלטער מיידל און זיך צעלאַכט. געטראָפֿן ס'אָרט! האָט זיך די בלאָנדינקע אַרײַנגעמישט. ער זעט שױן גאָר נישט אױס װי אַ יאָלד. די צרה איז, װאָס איר טױגט אױף כּפּרות. אָט װײַז איך אײַך! כ'גײ צו, און דער בחור לױפֿט מיר נאָך, װי אַ לעמבעלע. װעט מען טאַקע זען! האָבן זיך עטלעכע מיידלעך אָפּגערופֿן מיט אַ מאָל. זאנוויל האט זיך צוגעהערט צו דעם גאנצן שמועס, האט חרטה געהאט צו וואס ער איז אהערגעקומען, גענומען קלערן עפעס אזעלכעס פון וואס די בלאנדע זאל זיך באליידיגן. פאניע עקס, וואס זיצט איר עפעס אליין, און דערצו אזוי טרויעריג? האט געזאגט די בלאנדינקע און זיך געזעצט לעבן אים. זאנוויל האט איר געוואלט זאגן אז עס איז נישט איר באבעס דאגה, זיך באגעגנט מיט אירע חן גריבעלעך און זיך פארלוירן. כ'ווייס. נאַרישקײטן! האָט די בלאָנדע געזאָגט און אַרױפֿגעלײגט איר האַנט אױף זאַנװילס קני. מע קלײַבט זיך אױס אַ שײן מײדל און מע פֿאַרברענגט. אָט, אײַערע חבֿרים אַמוזירן זיך אױפֿן בעסטן אױפֿן. אױב די װיקטאָריע װעט אײַך נישט העלפֿן, װעט אײַך שױן קײן דאָקטער נישט העלפֿן! האָט די בלאָנדינקע זיך צעלאַכט. בײלקעס גענג! האָט זיך דורכגעװאָרפֿן זאַנװיל אין מוח. ער האָט פֿאַרגעסן אין אַלעם און בשעת-מעשׂה חשק געהאַט זי אַרומצונעמען. אז כ'וועל זיך אויסקלייבן אייך, האט זאנוויל געזאגט מיט א שמייכל. די בלאנדע האט זיך אויך צעשמייכלט און איז באלד ערנסט געווארן. וואס דארפט איר א פארהייראטע פרוי? קנאפ מיידלעך זענען דא פארהאן. איר ווילט מיין אלטער זאל מיך, זאל זיך מיט מיר גט'ן? און זי האט זיך צעלאכט. זאנוויל האט זיך געפילט ווי אן אפגעפאטשטער און האט גארנישט געענטפערט. מיט אמאל האט ער דערפילט ווי זי נעמט אים אן פאר דער האנט. הערט פאניע עקס, פארברענגט דא דערווייל, און אויב עס וועט נאר מעגליך זיין, האט זיך רייצענד צולאכט, א שאקל געטאן מיט דעם קאפ און ארויס פון זאל. זאנוויל האט געטרינקען א פלעשל נאך א פלעשל, עטליכע מאל איז גראדול א האלב שיכור'ער אריין אין זאל, ארומגעכאפט זאנוויל'ן און גענומען קושן און שלעפן צו זיך אין נומער אריין. זאַנוויל איז געזעסן און געטרונקען. ער האָט געפֿילט, ווי די גלידער ווערן אים אַלץ שווערער און שווערער, ווי מיט בליי אָנגעגאָסן. אַ שטיק אין דער נאַכט איז צו אים צו דער קעלנער, אַרויפֿגעפֿירט אויפֿן דריטן שטאָק, געעפֿנט אַ טיר און אים אַרײַנגעלאָזט. דאָס איז געווען אַ קליין פֿיר-עקיק שטיבל מיט ראָזע טאַפּעטן, אַ קליין לעמפּעלע מיט ראָזן אַבאַזשור איז געשטאַנען אויף אַ ווינקל טישל און געוואָרפֿן אויף אַלץ אַ ליידנשאַפֿטלעכן שיין. אין דער זייט איז געשטאַנען אַ גרויס הילצערן הימל-בעט מיט ראָז-זיידענע פֿאָרהאַנגען מיט דרײַ טרעפּלעך אַרויסצוגיין. דאָס שטיבל האָט געשמעקט מיט פּערפֿיום און פֿרויען-ריח. זאַנוול איז געבליבן שטיין ווי פֿאַרקישופֿט, ברייט צעעפֿנטע אויגן און גאָרנישט געזען. ער האָט באַמערקט ווי אַ ווײַסע האַנט באַווײַזט זיך אין דער לופֿט און רופֿט אים. אויף אַ פּלושענער אָטאָמאַנע אין דער פֿאָרעם פֿון אַ לייב איז געלעגן די בלאָנדע אין אַ ראָז-זיידענעם שלאָפֿראָק און אַ פּאָר זילבערנע געהאָפֿטענע שטעקשיכלעך. זאַנוול האָט געפֿילט בשעת-מעשׂה ווי אַלץ בײַ אים שטאַרבט אָפּ. און אים האָט זיך געדאַכט, אַז ער חלומט. זי האָט אױסגעשטרעקט איר געטאָקטע האַנט, און די פֿינגער האָבן אַ בליץ געטאָן מיט אַ ים גרין-רױטלעכע פֿײַערן. דאָס האָט זי אים געװיזן אױף אַ קלײן, אױסגעבעט פֿוסבענקל, װאָס איז געשטאַנען בײַ דער אָטעמאַנע. זאַנװיל האָט זיך לײַכט אַראָפּגעזעצט אױף דער אָטאָמאַנע און נאָך לײַכטער אָפּגעאָטעמט. ביסט צופרידן? האָט די בלאָנדינקע געפרעגט מיט אַ שמייכל און לייכט צעעפנט אירע דינע ליפּן, אַ בלישטשע טוענדיק מיט אירע ווייסע ציין. זאַנוול איז ווי פאַרשיכורט געוואָרן פון איר, ער האָט לייכט אָנגענומען איר האַנט און זי גענומען קושן. גלויב מיר, האָט די בלאָנדינקע שטיל גערעדט, אַז כ'האָב דיך נאָר דערזען ביסטו מיר געפעלן געוואָרן. איך בין נאָך עטלעכע מאָל אַרויף אין זאַל דיך אָנקוקן. ווער ביסטו? די לעצטע פראגע האט זאנווילן עטוואס צורודערט, נאר ער האט לאנג נישט געקלערט און גענטפערט, דער פירער פון די ראדזענאווער גזלנים! די בלאנדע האט עטוואס ברייטער צעעפנט אירע בלויע אויגן, ווי א דערשראקענע סארנע האט זי אים געפרעגט. ביסטו אויך א גזלן? איך בין זייער קיסר! און איר וואוינט טאקע אין די וועלדער? געוויס! אין א גרויסער הייל אונטער דער ערד, און עס איז אייך נישט קאלט? נו, און אז ס'איז קאלט, ברעכט מען אן ביימער און מען צעלייגט פייערן און מען ווארעמט זיך. אזוי. די בלאנדע האט זיך פארטראכט, שפילנדיג זיך מיט איר זיידענעם צאפ, און אינגאנצן האט זי אויסגעזען עפעס אזוי קינדיש. סוף פון זייט איינס, המשך זייט צוויי. זייט צוויי, קאסעט צוויי, המשך. און דו וואלסט געוואלט איך זאל זיין דיין מיידל? האט די בלאנדינקע אים געפרעגט מיט א געלעכטער. געוויס! האט זיך זאנוויל צולאכט. וואס לאכסטו? זאנוויל האט בשעת מעשה געקוקט אויף איר געטאקטע האנט וואס איז געלעגן אויף דעם רוי-זיידענעם שלאף-ראק, די דורכזיכטיגע ווייסקייט פון דער האנט מיט די צעווארפענע נעץ פון בלויליכע זיידן-פעדעם האבן זאנווילן פארשיכורט. פארטאג האט זיך זאנוויל אויפגעכאפט א מידער, זיך אויסגעטשוכעט און זיך ארומגעקוקט. אויף א וויגשטול איז געזעסן די בלאנדינקע אין א גרין זיידענער גאברעלע, איינגענורענדיג איין באק אין א ווייסן וואל פון א קליין הינטל. ס'איז נאך פרי, וואס איילט איר זיך? האט די בלאנדינקע געזאגט מיט א שמייכל, זיך אויפגעשטעלט און גענומען גיין צו זאנוויל'ן מיטן הינטל אויף דער האנט. זאַנווילס פֿאַרלאָפֿענע אויגן האָבן אויף איר געקוקט מיט אַ מאָדנעם ערנסט. וואָס, איר זײַט ברוגז? האָט די בלאָנדינקע זיך צעשמייכלט און אַ שעלמישן וואָרף געטאָן דאָס הינטל אויף זאַנווילן. דאָס הינטל האָט אַ קוויטש געטאָן און אַראָפּגעשפּרונגען. וואָס פֿאַלט אײַך אײַן? האָט זאַנוויל געענטפֿערט, אָנגעכאַפּט די בלאָנדינקע פֿאַר דער האַנט און בשעת-מעשׂה דערפֿילט, ווי אַלץ אין אים שפּאַרט אין מוח אַרײַן. דאָס הינטל האָט זיך גענומען װאַרפֿן מיט אַ בילערײַ אױף זאַנװלען. די בלאָנדינקע האָט געכאַפּט דאָס הינטל פֿאַר די אױערן און מיט אים אַרױס פֿון צימער. זאַנװל איז געבליבן אַלײן, דערפֿילט װי אַלץ בײַ אים װערט אָפּגעקילט, נעמט פֿאַרגליװערט װערן, פֿרירט. ער האָט געפֿילט פֿון זײַנע הענט איר לײַב און גענומען זײ רײַבן אײנע אין די אַנדערע. האָט גרויס חשק געהאַט צו צעברעכן איר בעט, צערייסן די ראָזעווע האָר- פאָרהאַנגען. באַלד איז די בלאָנדינקע לייכט אַריין, פאַרשליסנדיק נאָך זיך די טיר. זאַנוול האָט באַמערקט אירע קליינע ווייסע פיסלעך און ווידער אין אַלעם פאַרגעסן. זאַנוול איז אַרויס פון דער וויקטאָריע, צוזאָגנדיק, אַז ער וועט ביינאַכט ווידער קומען. ער האָט גיך דורכגעשפּאַנט עטלעכע געסלעך און אַ מידער איז ער אַרײַן אין זײַן נומער. זײַנע חבֿרים זענען נאָך געשלאָפֿן אין די קליידער. זאַנוול האָט אַריבערגעוואָרפֿן דאָס ליילעך איבערן קאָפּ, זיך אײַנגעוויקלט עטלעכע מאָל, אָפּגעזיפֿצט און אײַנגעשלאָפֿן. אַרום האַלבן טאָג האָבן אים די חבֿרים געוועקט. קריך אַרויס! האָט גראַדול געשריגן און אים געצויגן פֿאַר אַ פֿוס. קישקע וואַרט שוין אויף אונדז!

ברעך הענט און פיס! האָט זאַנוועל מיט כעס אויסגעשריגן און זיך אויסגעדרייט. רייס זיך נישט! האָט גדול בייז געענטפערט און געגאַנגען צו דער טיר. און אויב עס ברענט, לייגט מען אַ קאַץ! זאַנוועל איז געלעגן אַ צעבראָכענער, די פיס זענען געוועזן שווער, און עס האָט זיך אים געדאַכט, אַז אַלע גלידער זענען צעשרויפט, וואַקלן זיך און קנאַקן. ער האָט זיך עטלעכע מאָל געוואָלט איבערציען, נאָר די גלידער האָבן נישט געדינט. ער האט אראפגעלאזט דעם קאפ אין קישן און געבליבן ליגן ווי א שטיק ליים. פאר אים איז דורך ווי אין חלום דער גאנצער נעכטיגער אוונט. ער האט נאך יעצט געפילט אויף זיינע ליפן אירע הייסע קושן, האט עטליכע מאל צוגעשטעקט די פינגער צו זיינע ליפן, אים האט זיך אויסגעדאכט ווי ער טאפט אן דעם קוש, און האט מיט אמאל דערפילט וואס זיינע מוסקלן ציען זיך צוריק אן ווערן נאך שטארקער ווי פריער. עטליכע מאל איז אים דורכן מח רחל. אבער ער פלעגט נאר מאכן א גרימאסע מיטן פנים גלייך ער וואלט איינגעשלונגען א ביטערן פיל, און ווידער געטראכט וועגן דער בלאנדער. ער וועט קומען מיט דער בלאנדער אהיים, גיין מיט איר געארעמט ווי א שררה, אלע וועלן זיך אפשטעלן, קוקן וואס פאר א שיין מיידל זאנוויל האט זיך געבראכט, און ווי זי גייט עס אויסגעפוצט, שענער ווי א הראביאנקע. און אט וועט אים אנטקעגן קומען רחל, וועט צומישט ווערן, נישט גלויבן איר אייגענע אויגן. און ער, ווי קיינמאָל גאָרנישט, גייט זיך שטייף און רעדט מיט זיין דאַמע. פאַרנאַכט האָט זיך זאַנוויל ווידער איבערגעטרייסלט, זיך אַרומגעקוקט און רואיק געלעגן. ער האָט געפילט אַ העליש פייער אין די ביינער. די פיס האָבן אים שטאַרק געצויגן, גלייך פיאַווקעס וואָלטן דאָס בלוט אויסגענאָגט. אַלץ האָט אים געעקלט, און אים האָט זיך געדאַכט, אַז ווען ער זאָל יעצט די בלאָנדע טרעפן, וואָלט ער זי דערשטיקט. אַז זי האָט אים איבערגעפֿירט, האָט אױסגענאָגט זײַן בלוט און מאַרך. ער האָט זיך מיט אַ מאָל דערפֿילט שװאַך װי אַ קינד און אַ שרעק האָט אים אַרומגענומען. און װער װײס, צי זי איז נישט אַ קראַנקע? האָט זאַנװל אַ טראַכט געטאָן, אײַנגראָבנדיק טיף דעם קאָפּ אין קישן. זי האָט מיך איבערגעפֿירט! ער וועט אהיים קומען א קראנקער, ער ווייס אז די קרענק איז די מיאוסטע, אז ס'איז כמעט אוממעגליך זיך אויסצוהיילן פון איר, און טאקע, טל ומטר איז דאך געוועזן א העלד, פון זיינע גבורות איז מען דאך נשתומם געווארן, און אז ער איז קראנק געווארן און גענומען צופאלן שטיקערווייז, האבן די חברים אים פארלאזט. און ער אַליין געדענקט אים, אַ הויכער מיט צוויי ווילדע אויגן, מיט אַ רויטער אָפּגעפוילטער נאָז, מיט אַזעלכע רויטע פֿלעקן איבערן גאַנצן פּנים, און געגאַנגען איז ער, ווי אויף שטאָלצן. זאַנוול האָט דערפֿילט אַ קאַלטן שוידער איבער זײַן גאַנץ לײַב, ער האָט פֿאַרקוועטשט די פֿויסטן און זיך פֿאַרטראַכט, ער איז אין דער היים, אַלע ווייסן, אַז ער איז קראַנק, מיידן אים אויס, און ער איז געצוווּנגען צו שלאָפֿן אין הקדש, פֿון טאָג צו טאָג ווערט ער שוואכער, ער קען שוין נישט ארויס אויף דער גאס, און אלץ איבער רחלען איבער די פארדריפעטע חסידישע טאכטער. מיט א מאל האט זאנוויל דערהערט קולות אונטער זיין פענסטער, ער איז אראפ פון בעט און זיך גענומען אנטוהן. מוישעלע האט גערעדט הויעך מיטן בעל בית פון האטעל. באלד האט זיך די טיר אויפגעפראלט, און צוויי פערדס-הענדלער מיט מוישעלע ביק האבן אריינגעטראגן עפעס א פארבלוטיגטן קערפער און אים געלייגט אויפן בעט. זאַנוול האָט אין די קליידער דערקענט גראַדולן, וועלכער איז געלעגן און געקרעכצט. ס'איז כּמעט אוממעגלעך געווען אים צו דערקענען, אַזוי צעממיתט איז ער געוועזן. די אויגן האָט מען נישט אַרויסגעזען, זיי זענען געווען פֿאַרלאָפֿן מיט צוויי שוואַרץ-בלוילעכע לאַנטערנעס. פֿון מויל און פֿון קאָפּ איז גערונען בלוט. וואס איז דאס האט זאנוויל א געשריי געטאן. מוישעלע האט זיך אוועקגעזעצט אויפן פארענטש פון בעט און אפירגעווארפן זיינע פיס. די גאנצע צייט געכראפעט און איצט שרייט ער. זאנוויל האט נישט גענטפערט. איר וועט זיך שוין שפעטער קריגן האט זיך א פערד הענדלער אריינגעמישט. יעצט לויפט נאך א דאקטער, דער יונג קאן דאך אפגיין מיט בלוט. און מאכט גיכער א ויברח. פאליציי זוכט אים. ביק, נישט קיין פיפס, הערסט? האט זיך זאנוויל געווענדעט צו מוישעלען, גיי שוין נאך א דאקטער! מוישעלע איז אויפגעשפרינגן און איז ארויס. ווי נאך איז דאס געשען? האט זיך זאנוויל געפרעגט ביי די אידן. פשוט! ער האט געוואלט נעמען א פאר פערד, האט מען אים געכאפט, און ווען נישט מיר וואלט ער דערהארגעט געווארן. זאַנוול האָט גענומען אַ שיסל וואַסער, גענומען אָפּוואַשן דעם פאַרבלוטיקטן גראַדולן, ער האָט געפילט, אַז דורך אים איז דאָס אַלץ. ער איז זיך עטלעכע מאָל דורך די שטוב און באַשלאָסן, נאָך היינט מיטן קראַנקן אַהיימצופאָרן. קאַפּיטל נײַנצן גלויב מיר, רחל, האָט נתן געזאָגט צו זיין טאָכטער, מען פאַרגינט דיר פּשוט ברוכן נישט. און לאָמיר זיך טאַקע נישט נאַרן, ברוך איז פארט דער בעסטער בחור אין שטעטל, האט היתר הוראה, האלט ביים צושטעלן זיך צום עקזאמען, און טאקע באלד, אם ירצה השם נאך דער חתונה, לאז איך זיך קאסטן עטליכע הונדערט רובל, און ברוך וועט קריגן א שטאט און ווערן רב. וואס קען זיין עפעס בעסערס? דא איז נתן אנטשוויגן געווארן, געטאן א שמעק טאביק, געקוקט אויף דער טאכטער. רחל האָט גאָרנישט געענטפֿערט. זי איז נאָר בלאַסער געװאָרן, אַראָפּגעלאָזט די אױגן. נו, טאָכטערשי, האָט דער אַלטער אַ הוסט געטאָן. רחל האָט אױפֿגעהױבן אירע פֿאַרלאָפֿענע מיט טרערן אױגן. טוט װאָס איר װילט! האָט זי אױסגעשאָסן מיט אַ געװײן און אַרײַן אין אַן אַנדער חדר. אַ יונג קינד שעמט זיך מסתם לאז עס זיך אביסל אויסוויינען, עס מאכט נישט, האט נתן א טראכט געטאן און זיך צוגעשפארט אויף דער קאנאפע. רחל איז אריין אין איר שלאף-צימער, זי האט גענומען שפאנען הין און צוריק איבער'ן קליינעם צימער און האט געפילט אז דא טוט זיך עפעס, אז מענטשן גייען ארום טראכטן, פלאנעווען ווי אזוי זי אומגליקלעך צו מאכן. רחל האָט האַסטיקער געשפּאַנט איבערן קליינעם צימערל, מיט אַ שנעלקייט האָט זיך ביי איר אין מוח געוועבט אַלץ נייע, נייע פּלענער, ווי אַזוי פּטור צו ווערן פון שידוך. מיט אַ מאָל האָט זיך ביי איר אין מוח ווי עפּעס אָפּגעריסן. דעמאָלט האָט זי זיך אָפּגעשטעלט, אויפגעשנירט איר ווייסן שטערן, עטוואָס אַראָפּגעלאָזט אירע אויגן-לעפּלעך און געקוקט, געזוכט, נאָר אויף צו להכעיס, האָט זי זיך נישט געקאָנט דערמאָנען. האָט אַ טופּע געטאָן פֿאַר קאַס מיטן פֿוס און גענומען שפּאַנען ווײַטער. ווי זי האָט דערפֿילט אַ שטאַרקע מידקייט אין אירע פֿיס, האָט זי זיך אויסגעצויגן אויף דער צעראַטענער קאַנאַפּע און באַשלאָסן נאָך הײַנט בײַ נאַכט צו זאָגן דעם פֿאָטער, אַז זי וויל נישט דעם שידוך, אַז זי וועט זײַן אומגליקלעך איר גאַנץ לעבן מיט ברוכן, אַז, אַז, זי ווייס אַליין נישט פֿאַר וואָס. און פאר איר איז עפעס ברוך אויסגעוואקסן מיט א מאל פיל מיעסער ווי ער איז געווען, די נאז האט זיך איר געדאכט איז דארער און לענגער, ס'וואקסט זיך אין מויל אריין, און דאס יונגע בלאסע פנים האט זיך עפעס אזא אלטקייט, און דער קנעטש וואס טיילט אפ די נאז פון שטערן האלט זיך אין איין באוועגן, גלייך אימיצער וואלט ביי אים דארטן געזעסן און געפיקט. און אינגאנצן זעט ער אויס ווי א מילץ פון א הערינג. רחל האָט געפֿילט ווי עס ווערט איר קאַלט. זי האָט שטאַרק אײַנגעקוועטשט אירע ביידע שלעפֿן מיט די פֿויסטן און באַשטימט, עס זאָל איר גיין אין לעבן, וועט זי מיט ברוכן נישט חתונה האָבן. און אין איר אייגענעם טראַכטן האָט זי געפֿילט, אַז דאָס וועט קיינמאָל נישט זײַן, אַז זי וועט דעם פֿאָטער קיינמאָל נישט זאָגן, אַז זי ליבט זאַנוולען דעם פֿערד-גנבֿ. אז איר גאנצע טראכטן איז נישט מער ווי א זיסער צייטפארטרייב, אז זי גענארט זיך זעלבסט, זי האט זיך מיטאמאל דערפילט אזוי שוואך און הילפלאז ווי א קינד. יו העוו ריטשט די ענד אוו דיסק טו, פליז גאו אן טו דיסק טרי.

איר האט נארוואס געהערט נאך איינס פון אונזערע רעדנדיגע ביכער, רעקארדירט אין דער יידישע פאלקס-ביבליאטעק אין מאנטריאל, און דידזשיטיזירט און באנייט דורכן יידישן ביכער צענטער אין אמהרסט מאסאטשוסעטס. דאס דרוק-רעכט געהערט צו דער יידישע פאלקס-ביבליאטעק און דעם יידישן ביכער צענטער. דער קאארדינאטאר פונעם פראיעקט איז דזשארדען קוציק, די מוזיק האט געשאפן האנקוס נעצקי.